א גוט יאר, ס'איז ערב תשעה באב און כ'וויל רעדן אפאר ווערטער, כ'האב שוין געמאכט א שיעור פון א שעה, ס'איז שוין בעסיקלי דער צווייטער שיעור פאר דעם ערב תשעה באב, אבער איך וויל קודם זאגן סעיפטי פירסט, נאמבער וואן, די אלע מענטשן וואס זיי האבן א פראבלעם, זיי נעמען מעדיקעישאנס, און זיי האבן מיחושלעך, און זיי האבן שוין מיטגעמאכט, אדער זיי זענען דייעבעטיקס, אדער זיי האבן געמאכט מיט א סטראוק, מיט אנדערע זאכן. זאל יעדער איינער גיין קודם פרעגן דעם דאקטער צו דו מעגסט פאסטן צו נישט, צו ס'וועט האבן אן אפעקט צו נישט, טאמער דער דאקטער זאגט יא זאלסטו גיין צו א נארמאלן רב און זאלסט אים פרעגן און דער רב זאל האבן שכל דיר צו זאגן אז דער דאקטער זאגט דעם זאלסטו נישט פאסטן. יעצט ביי די אלע אנדערע תעניתים מחוץ יום כיפור איז נישט דא דאס מין אז מ'זאל עסן שלא כדרך אכילה, קיינער פסק'נט נישט באמת אז מען זאל עסן שלא כדרך אכילה, אזוי ווי ביי יום כיפור מען זאל עסן פחות מכשיעור, א אונס א בראנפן גלעזל וואס איז אן אונס קאטעדזש טשיז וכדומה, דא אז טאמער די דאקטער זאגט עסן איז זאלסטו עסן, ס'איז אויך נישט דא אזוי ווי תענית שעות ביי א חולה, ס'דא רבנים וואס זענען יא מחמיר דערויף אבער. דער אמת איז זאלסט פרעגן דעם דאקטאר, און דער דאקטאר זאגט זאלסט אינדערפרי עסן, עס געהעריג און בענטש אדער מאך א נאך ברכה און פארטיג. יעצט אזוי ווי ס'איז זייער הייס און די יומיד איז זייער גרויס אפילו די געזונטע מענטשן און אפילו די אינגע מענטשן זאלן זייער שטארק אבאכט געבן זאל נישט ארויסגיין צופיל אין די גאס ווייל דאס קען גורם זיין אז מ'זאל חלש'ן און אלע עלטערע מענטשן זאלן מיטטראגן מיט זיך אזא פלעסטיק פון וואסער און טאמער דארף מען זאל מען טרינקען, שפילטס נישט קיין געימס, דו'סט כאפן א סטראוק, דו'סט כאפן א הארץ אטאק, דעמאלט'סטו בלייבן א בורדן פאר די פעמילי און פאר יור סעלף פאר די רעסט אוו יור לייף, דו'סט נישט קענען מקיים זיין תורה און מצוות עס דארף צו זיין אויך נישט, און אויך דארף מען זייער וואטשן אז מען זאל זיך קענען צוגרייטן אויף יום כיפור, דער פאסט דויערט פערציג טאג ביז מען ס'גייט אוועק ביז מען קומט צוריק מיט די כוחות, אזוי שטייט אין. אבער דו פארשטייסט אבער ביסט אן עלטערע מענטש דויערט עס לענגער סאו יו העוו טו וואטש אוט וואט יו דואינג. נאך א זאך אז מען מאכט הבדלה אויף וויין איז די וואס זיי טרינקען וויין זאלן טרינקען וויין געב מאך זיכער אז דו געסט נישט פאר א קינד צו טרינקען אלקאהאל ענדערש זאלסטו מאכן אויף גרעיפ דזשוס אדער דו זאלסט מאכן אויף פעפסי קאלע פעפסי קאלע קאקע קאלע איז חמר מדינה אויך, סאו מען קען רואיג מאכן דערויף הבדלה. און זאלסט חלילה נישט געבן פאר א קינד אלקאהאל, בפרט נאך אזא גרויסן כוס ווי דו ווילסט אים געבן, ווייל דו נוצט דאך א גרויסן בעכער. און נאך א זאך וויל איך זאגן פארן עולם, איך האב זאג עס יעדעס יאר, יעדער מענטש וואס ער פילט זיך אביסל שוואך, צו אפילו ער פילט זיך נישט שוואך, זאל לייגן תפילין אינדערפרי און ליינען קריאת שמע געהעריג אינדערפרי. ס'איז געווען אסאך אינצידענטס וואו מענטשן האבן געווארט ביז נאכמיטאג, נאכמיטאג האבן זיי נישט געהאט קיין כח צי זיי האבן איינגעשלאפן, און די סוף האבן זיי נישט געלייגט תפילין, יעצט עטס גייט זאגן אוי משנה ברורה שטייט אז מען טאר נישט קעגן די אלע זאכן ווייס איך נאר נאך די אלע זאכן די ספרדים און געוויסע אשכנזישע קהילות לייגט מען געהעריג אינדערפרי און מען דאווענט געהעריג אינדערפרי מען לייגט תפילין געהעריג קען זיין זייער מנהג איז טאקע וועגן דעם געקומען ווייל דו ווייסט נישט וואס עט זיין ביז נאכמיטאג. און נאכמאל דאס צאמפאלן און דאס חלש'ן קענסטו זיכער נישט וויסן וואס דו טוסט. סא איך בין יעדן מייעץ, בפרט נאך די עלטערע, אוודאי איך רעד נישט פאר די טינעידזשערס, איך רעד אויב זיי ווערן שוין פערציג און זיי האבן שוין אזא מיחוש'לעך, שטיי אויף אינדערפרי, איז אויב דו ווילסט קענסטו גיין אין שול דאווענען אויכעט, נאר אויב דו דאווענסט נישט אין די אשכנעזישע שול וועט מען דאך לאכן פון דיר, איז אינדערפרי טו דיר אן די טפילין, זאג דיר די ברכות און זאג קריאת שמע, און טו עס אויס. נאכדעם וואס ס'וועט זיין איבערן טאג וועט שוין זיין, עסטו געזונט זיין, איז גוט, עסטו ביי מנחה נאכאמאל לייגן אדער עסטו לייגן רבינו תם'ס תפילין און טאמער נישט עסטו עסטו דיך גוט אויסשלאפן און פארטיג. עניוועי. דאס זענען די וויכטיגע זאכן וואס מ'דארף וויסן וועגן סעיפטי. נאכדעם קומט יעצט די איבריגע זאכן. איבריגע זאכן קומט אביסל מוסר, מען זאל וויסן פארוואס פאסט איך, וואס וויל איך אויפטון מיט דעם פאסטן, און ווי אזוי דארף מען זיך אויפפירן שבת נחמו, וואס דאס איז די גרעסטע קללה פאר כלל ישראל דער שבת, ווייל דער עולם צעלאזט זיך נאך אזאלכע דריי וואכן, און דער זנות איז אזוי גרויס אז אין איסט ריווער איז נישטא אזויפיל וואסער וויפיל זרע לבטלה ס'טוט זיך אפ אין אלע קאנטריס און איבעראל וואו מען פארט. ביז מאנטריאל ביז קענעדע איבעראל פארט מען נעבעך זינדיגן און נאכדעם קומט די ט"ו באב דאס איז א נייער יום טוב פאר אידן חמשה עשר באב וואס אין די צייט פון די גמרא זאגט דאך די גמרא אז מען איז געגאנגען אין די כרמים זוכן שידוכים אבער אין די כרמים שטייט דארטן אין די מפרשים איז געווען ס'זאל נישט זיין קיין איסור ייחוד היינט פארט מען אין האטעלן און אלעס איז איסורי ייחוד און ס'איז געבינדן מיט די גרעסטע עבירה מיט די גרעסטע זנות. אז מען קישט א מיידל איז עס אן איסור נידה אזוי ווי איך האב ענק שוין געזאגט, איינער האט מיך אפגעקאלט ער האט עס קיינמאל נישט געוויסט, ווען ער ווייסט דען טוט ער עס נישט, עס איז א שאד אז מען האט נישט געלערנט די אלע זאכן, אבער איך וועל ענק זאגן וויפיל איך קען, און נאכדעם האף איך אז די רבנים וועלן אנהייבן צו רעדן די שפראך, איך ווייס ס'איז יעצט געווען א מעשה אין א קעמפ איז אויך געווען א פלעי, און א מלמד האט געהאלטן א יונגל אויף די שויס ווייל ער זאל זען, ער איז געווען א קליין יונגל, צוגעגאנגען צו אים דער הויפט קאונסלער און האט אים געזאגט, אין יעיר טווענטי טהירטין האלט מען מער נישט קיין קינדער אויף די שויס, זאגט ער, סארי, כ'האב נישט געכאפט, איי דידנט, כ'האב נישט געוואוסט, כ'האב נישט געכאפט וואס איך טו, און כ'האב נישט געמיינט עפעס שלעכט, זאגט ער, איך ווייס דו האסט נישט געמיינט, נאר איך זאג דיר עפעס, טעיק הים אףף, ברוך השם אז מ'וועט רעדן אזויפיל ביז מ'וועט אנהייבן צו הערן. א גוט יאר, עס איז ערב תשעה באב און איך וויל רעדן אפאר ווערטער וואס דאס איז דער חורבן בית המקדש, וואס דאס מיינט צו אונז, אסאך מענטשן מיינען ס'איז א פיזיקל דעמידזש, איינער האט געהאט א שיין הויז, ס'איז געקומען א פייער און ס'איז אפגעברענט, און ממילא האט ער נישט מער דאס הויז, אוודאי ס'טוט אים מורא'דיג וויי, אבער דער חשבון איז, הער אויס, איך קען דאך וואוינען פאר רענט אין אן אנדערן אפארטמענט. איז בממילא פילט מען נישט דעם חורבן. אונז וואס דאס איז שוין דורכגעגאנגען באלד צוויי טויזנט יאר, פילן מיר אינגאנצן נישט וואס דאס איז דער חרבן בית המקדש, מען מיינט ס'איז עפעס א ריעל עסטעיט דיעל, ס'איז געווען א הויז, ס'איז צובראכן געווארן. וויל איך אביסל רעדן וואס דאס איז דער חורבן בית המקדש. די אלע עבודות וואס האט זיך אפגעטון אינעם בית המקדש, די קרבנות, דאס אלעס האט משפיע געווען צוויי זאכן, רוחניות פאר כלל ישראל, און פון דעם איז עס געגאנגען צו די גאנצע וועלט, און אויך גשמיות פאר כלל ישראל. אמאל איז געקומען א איד האט זיך אויסגעוויינט פארן הייליגן אפטער רב, אז דא האט ער פארלוירן די קי איז אים געשטארבן און דא האט ער פארלוירן די פרנסה און דא האט ער פארלוירן דאס און ער רעכנט אויס זעקס זיבן זאכן זאגט אים דער הייליגער אפטער רב לאמיך דיר זאגן מען האט אויך היינט ליידער נישט מקריב געווען דעם קרבן תמיד של שחר האט דער איד פארשטאנען אז דאס אלעס קומט פון איין שורש, מען האט נישט מקריב געווען דעם תמיד של שחר, דער תמיד של שחר האט אריינגעלייכטן אין כלל ישראל חכמה, יראת שמים, אלעס וואס א איד דארף האבן, דער ספר הכוזרי ברענגט, זיך דארט אויסגע'טענה'ט מיט דעם מלך, זאגט ער אזוי, מיט דעם וואס מען האט פארברענט דעם בית המקדש, און ס'איז נישט דא מער דער קודש הקדשים, דאס האט אראפגענומען פון כלל ישראל דעם קאפ, שטעל דיר פאר, האסט געזען מען נעמט א מענטש שניידט אים אראפ דעם קאפ, מען האט אראפגענומען דעם קאפ, און מיט דעם וואס מען האט פארברענט דעם מזבח. מיט דעם האט מען אראפגענומען די הארץ פון כלל ישראל. אונז האמיר נישט מער דאס הארץ וואס אונז האמיר געדארפט האבן און דאס וואס אונז האמיר געהאט. דער הייליגער גאון דער ווילנער גאון ברענגט אין זיין ספר ספרא דצניעותא, וואס דער ווילנער גאון מאכט דארטן א פירוש די העכסטע סודות אין קבלה, זאגט דער ווילנער גאון א מורא'דיגע זאך. ער זאגט אז בשעת ווען דער אייבערשטער. האט געמאכט דעם חורבן בית המקדש איז עס געווען אזוי ווי די מיתה, א מענטש שטארבט, א מענטש גייט דורך אסאך סטעידזשעס אין לעבן, ער שטארבט, נאכדעם ווען ער שטארבט באגראבט מען אים, ער זעצט זיך אריין אין קבר, ער זיצט דארט, כ'מיין ער ליגט דארט, און די ווערים קומען אים עסן. ווען איר גראבט אויף א קבר נאך אפאר יאר טרעפט איר גארנישט. ס'ווערט געברענגט ס'איז דא א ביין נסיכי הייסט עס וואס דאס טאמער מען עסט מלוה מלכה איז דאס דורך דעם לעבט אויף דער גוף איז אחוץ דעם פון דעם גאנצן גוף וואס מען האט אריינגעלייגט דעם קאפ. די הארץ, אלעס האט מען דאך אריינגעלייגט, די ביינער, שטעל דיר פאר אפילו די ביינער, די ביינער איז דאך מורא'דיג שטארק, קענסט נישט עסן א ביין, ס'איז צו הארט. די ערד עסט עס אויף, ס'מאכט דערפון גארנישט. וועגן דעם, ס'איז געווען א גרויסע זכי' אלע יארן, איך זאג עס נישט פאר היינט, פאר היינט זאג איך ס'איז נישט קיין זכי', ווייל כ'וועל באלד מסביר זיין, ס'איז געווען א זכי' אלע יארן, אז ווען א מענטש איז געשטארבן האט מען אים געטראגן צום הר הזיתים, הר הזיתים איז דא זייער א שטארקע ערד, און די ערד האט אין זיך אסאך, עפעס איינע פון די זאכן וואס די ערד האט, איך ווייס קלעי צו וואס איך ווייס נישט פונקטליך, און ס'עסט אויף דעם גוף ביז פֿיר און צוואַנציק שעה, ממילא ליידט מען נישט קיין לאנגע צייט קיין חיבוט הקבר, און בכלל שטייט אז די נשמה קען נישט ארויפגיין העכער ווילאנג ס'איז נאך דא דער גוף אין קבר. ווייל ווען די נשמה קומט אראפ און ער זעהט אז דער גוף פוילט נאך, איז קען ער נישט גיין העכער. על כל פנים, היינט איז נישט קיין גרויסע זכיה צו גיין אויפן הר הזיתים, ווי איך בין יעדן איינעם מסביר, ווייל ס'איז דא א גרויסער פראבלעם, דו אינדזשעפערדייזט דיינע קינדער, אז טאמער זיי גייען וויזיטן דיין קבר קען מען דאך חלילה זיי הרג'ענען. מען האלט אין איין ווארפן דארט איז דא אויבן אויפן הר הזיתים איז דא א סקול און דארטן איז דא קליינע אראבקעלעך זענען איך ווייס דריי פיר פינף יאר אלט און זיי נעמען זיך ווארפן שטיינער. וואס קענסטו זיי טוהן? זענען קליינע קינדער דו זעהסט אפילו נישט ווער דאס איז. און בפרט נאך אונז האלט מיר אין איין אויפרייצן די אראבער מער און מער ס'איז דא היינט א געגנט אין ירושלים, דארט אין די אלטע שטאט ווי עפעס א גרויסער אינוועסטער פון אמעריקע קויפט אפ הייזער און ער באזעצט דארט אינגעלייט, צומאל צומאל שטעכט מען איינעם, אמאל שטארבט ער אמאל נישט, מען רייצט אויף די אראבער. טינק עבאוט איט יורסעלף, עטס וואוינטס דא אין ווילימסבורג, יא? ווען מען זאל געבן אין יוז סטריט, מען זאל די גאווערמענט זאל טיילן הייזער אויף יוז סטריט, און מען זאל געבן מער פאר די גוים, וועט עטס אלע שרייען וואס הייסט רוב מענטשן אין יוז סטריט זענען אידן? די זעלבע די אראבער, זיי ווייסן נישט גארנישט, זיי ווילן נישט וויסן אויב מען האט אויסגעהארגעט אידן אין יוראפ, זיי ווייסן מען איז צוגעקומען א און מען האט צוגענומען זייער לאנד, מען האט אויסגעבלוטיגט וויפיל מען האט געקענט פון די אראבער, און מען האט זיך באזעצט, מ'איז געווארן משה מחותן. נאכדעם איז דא נאך א זאך, דארט איז געווען איינע פון די שענסטע פרעסטידזשעס האטעלן, ס'הייסט אינטערקאנטינענטל האטעל, ס'איז א וועלטס טשעין, איז געקומען דער זעלבער איד האט צוגעקויפט פאר אפאר שווערע מיליאנען דאלער, און ער האט געמאכט דארטן א אידישן האטעל, ס'איז זייער פיין אבער ס'שטעכט זיי אויס די אויגן. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ווען מען האט געוואלט בויען דעם ראוד צו דעם אינטערקאנטינענטל האטעל, זענען געקומען די אראבער, זיי האבן אפגעפוצט טויזענטער קברים, ס'האט זיך געוואלגערט עצמות, מען האט צוזאמגענומען שפעטער אלע עצמות און געמאכט איין גרויסן אוהל פאר אלע. סא דו ווייסט דאך נישט וואס דער מארגן גייט זיין. קען זיין מ'וועט ירושלים מאכן אינטערנעשענעל, דעמאלטס וועלן די אראבער זיכער טוהן וואס זיי ווילן, און אפילו ווען נישט גייען זיי אויך טוהן וואס זיי ווילן. איטס דזשאסט א מעטער אוו טיים. ס'איז אזוי ווי ווען איינער האט חתונה מיט א פרוי, בדרך כלל גייען זיי האבן קינדערלעך, איטס דזשאסט א מעטער אוו טיים, אמאל נײַן חדשים, אמאל צוויי יאר, אמאל פֿיר יאר. די אראבער גייען דאס נישט פארשווייגן, און חוץ פון דעם האמיר דאך אונז די קללה וואס דער אייבערשטער זאגט הריני מתיר את בשרכם, איך מיין מיטן אייבערשטנ'ס קללות קען מען זיך אונז נישט שלאגן. עניוועי. יעצט. שפעטער ווען א מענטש פוילט אפ אין קבר. ווערט ממש גארנישט פון דעם מענטש. ס'דא אפילו א אינטערעסאנטער נודע ביהודה ער זאגט פארוואס מ'מעג. די כהנים זענען זיך מתיר צו גיין אויף דארט ווי ס'דא א געווען אמאל א בית החיים. איז א כהן טאר דאך נישט גיין פארוואס גייען זיי יא? זאגט דער דער הייליגער נודע ביהודה זאגט די מענטשען וואס זיי באגראבען טויטע ביי מיר אין שטאט פראג נודע ביהודה געווען פראגער רב האבן זיי מיר געזאגט אז ווען מען גראבט אויף א קבר נאך הונדערט צו צוויי הונדערט יאר איז שוין נישט דא גארנישט ווייל אמאל איז דאך ריעל עסטעיט געווען אויך א גרויסע פראבלעם אידן האבן געהאט נאר א זייער קליינעם קווארטל. א פערטל פון די שטאט, און ווען מ'האט געדארפט באגראבן טויטע האט מען דאך געדארפט באגראבן, וואס האט מען געטון? האט מען געהאלטן אין איין באגראבן נאך איינעם, נאך איינעם און נאך איינעם, און נאך ווען ס'האט זיך אנגעפולט דער בית החיים האט מען גענומען נאכאמאל גענוצט די אלטע, מ'האט אויפגעגראבן. בין געווען אין ווארשע, כ'האב א פיקטשער אפילו דערפון, שטייט דארטן עפעס א גרויסע רב, כ'דענק נישט דעם נאמען יעצט, שטייט דארטן פה נטמן ער, נעבן דעם איז דא נאך א מצבה, אז מען האט ארויף געלייגט אויפן זיידן האט מען ארויף געלייגט א קינד, און אויפן קינד האט מען ארויף געלייגט אן אייניקל, שטייט אין דעם קליינעם גריב וואס דו זעהסט דא ליגן דריי דורות, און אזוי האט מען געטוהן אלע יארן, ווייל מען האט נישט געקענט אנדערש. איך האב געהאט א גאנצן פראבלעם אמאל, איך בין געווען אין גראדנע, מען האט דארטן געלייגט אידן און גוי'אישן בית הפייגער מיט צלמים, האבן מיר די רבנים מתיר געווען אז איך זאל גיסן ד' אמות, דאס הייסט אכט פיס ערד אויף די אלטע מצבות, ממילא קען איך לייגן העכער דעם וועם איך וויל, ווייל אפילו ס'איז דא א הלכה מ'טאר נישט לייגן א צדיק אצל רשע, ווייל די אידן אין גראדנע זענען געווען הייליג אפגעהיטענע אידן אלע יארן, יעצט לייגסטו א רוסישן איד וואס ער איז געווען א בועל נידה. האבן זיי מיר די רבנים גע'פסק'נט, ס'איז געווען א זיצונג פון דריי רבנים, ס'איז געווען מאשקאוויטש פון נייטרא, און ס'איז געווען הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער, און ס'איז געווען א דריטער איך געדענק נישט ווער, ווייל דאס איז שוין א מעשה פון פופצן יאר, און כ'האב די צעטל, בכתב האבן זיי מיר געגעבן אז איך מעג אנפילן ד' אמות פון ערד, ממילא ד' אמות אז דו פילסט אן פון ערד, דעמאלטס הייסט עס נישט אז דו לייגסט איינעם לעבן צווייטן, דאס איז אזוי ווי איינער ליגט אין פאריז און איינער ליגט אין פילאדעלפיע, איז זיי האבן געזאגט דו מוזט לייגן צוויי מאל ד' אמות ווייל דו גייסט דאך אראפגראבן, ממילא וועט נישט בלייבן קיין ד' אמות א הפסק. על כל פנים, ווען מען גראבט אויף די אלע קברים טרעפט מען גארנישט, און אסאך מאל נוצט מען עס, מען זאגט יו ריוז איט, באט וואטעווער די סטארי איז, שטעל דיר פאר דו האסט אריינגעלייגט א מענטש און דו טרעפסט גארנישט, ממש גארנישט, זאגט דער הייליגער ווילנער גאון זאגט ער אזוי, דער ווילנער גאון זאגט אז ווען דער אייבישטער. האט געמאכט דעם חורבן בית המקדש, דאס איז געווען יציאת נשמה, ווען ער האט אונז ארויסגעטריבן אויף חוץ לארץ, דאס איז געווען די קבורה בקרקע, האט אונז באגראבן אין דר'ערד, דאס איז די סטעידזשעס פון א נפטר, נאכדעם ווען ס'איז דורך געגאנגען די פאר טויזענט יאר, זאגט דער הייליגער גר"א. איז אלעס פארפוילט געווארן, ס'איז נישט געבליבן מער קיין זכר פון אמאליגן אידישקייט און פון אמאליגע ערליכע אידן און פון אמאליגע אידן וואס האבן נאך געקענט אידן וואס האבן געקענט אידן וואס האבן נאך געקענט צדיקים, ס'איז נישט געבליבן גארנישט! זאגט ער און דאס הערט אויס ווערטער. ספרא דצניעותא, דער ווילנער גאון, דער קדוש אלקי, און דאס. איז דער דור פון מיין צייט. הערט וואס דער ווילנער גאון זאגט. דאס איז שוין דער דור פון זיין צייט. און אונז זעמער שוין מסתם דריי הונדערט יאר שפעטער. כ'האב געוואלט וויסן וויאזוי דער דור פון אונזער צייט זעט אויס לויטן ווילנער גאון. און צו וואס מעטשט ער אונז צו? אז זיך, זיין דור האט ער צוגעמעטשט צו די אז ס'איז נישט דא גארנישט. ס'איז שוין א תרקב של אדמה. ס'איז שוין נישט דא גארנישט א שטיק ערד. ס'איז געווען אמאל דורכגעווייקט מיט א נפטר'ס בלוט און פעטן, אבער ס'איז גארנישט דא. איך מיין, שטעל דיר פאר וואו אונז האלט מען. און דאס איז רבותי דער חורבן בית המקדש, און דאס דארף מען אנהייבן צו פארשטיין. ס'איז נישט קיין ריעל עסטעיט דיעל, מ'האט צובראכן א הויז, מ'האט צובראכן א גאלדענע מזבח, מ'האט צובראכן אן ארון. ס'איז נישט קיין ריעל עסטעיט דיעל. דורך דארטן. ווען דאס האט פונקציאנירט איז דורכגעגאנגען דער גאנצער מח פון כלל ישראל און דער גאנצער לב פון כלל ישראל, און נאכדעם וואס ס'איז געבליבן סורפלוס פלעגט עס גיין פאר די גוים און דאס איז געווען זייער חיות. ווען ס'איז געקומען א צייט. ווען זיי זענען געגאנגען מלחמה האלטן מיט די אידן. אלכסנדר מוקדון, ער גייט מלחמה האלטן מיט די אידן, וואס זענען די אידן? זיי האבן נישט קיין מיליטער, זיי האבן גארנישט. ווי מ'גייט, מ'קען זיי דאך אייננעמען אין איין מינוט. קומט ער ארויף אויף ירושלים, און שמעון הצדיק איז אקעגן געגאנגען, שמעון הצדיק איז געווען א כהן גדול, און ער איז אים קעגן געגאנגען, און. די מינוט ווען אלכסנדר מוקדון האט געזעהן פון די ווייטען שמעון הצדיק, ער איז געקומען מיט א מיליטער פון שווערע טויזענטער געוואפענטע סאלדזשערס, די מינוט ווען ער האט דאס געזעהן איז ער אראפ פון פערד און ער האט זיך געביקט פאר שמעון הצדיק, שמעון הצדיק איז ארויס מיט די בגדי כהונה, אזוי ווי ער גייט אריין אין קדשי קדשים, די זעלנערס, די סאלדשערס, פרעגן אים, וואס איז דאס? ווער איז דער מענטש? איין שווערד, האקט מען אים אפ דעם קאפ! זאגט ער, ניין, ניין, ניין, ניין, ווען איך גיי אין א מלחמה, זעה איך דעם מענטש גיין פאראויס, און וועגן דעם געווין איך. די השפעה פון מאכן יעדן טאג תמיד של שחר און תמיד של בין הערבים האט משפיע געווען אויף טויזענטער זאכן, ס'האט משפיע געווען אויך אויף פרנסה, ס'שטייט אין זוהר הקדוש אז פון ווען מ'האט אויפגעהערט צו ברענגען נסכים פארן הייליגן באשעפער, איז פארשאלטן געווארן די ערד פון ארץ ישראל און ס'געבט נישט ארויס קיין גוטע פירות. אזוי שטייט אין זוהר הקדוש, און דו וועסט קוקן טאקע, וועסט קוקן, א בזיון, דו פארסט אין ארץ ישראל, משל פארסט אין מדבר יהודה, פארסט איבעראל, אין רוב פלעצער איז אלעס פול מיט שטיינער. ס'איז דא איינער פון די תיירים, די וואס זענען ארום געפארן אין די זעכצן הונדערטער, ברענגט ער, ער ברענגט אויך צו דעם זוהר, ברענגט ער אז אמאל האט מען אים געזאגט פלעגט אויף די אלע בערג וואקסן פירות. ס'איז אינטערעסאנט, ס'איז נתהפך געווארן פון ערד. וואס ס'געט ארויס פירות צו שטיינער, ווייל די גאנצע השפעה איז געקומען דורך ארץ ישראל און דורך ירושלים און דורכ'ן מקום המקדש און קדשי קדשים, ס'ווערט געברענגט אין של"ה הקדוש, די גמרא ברענגט א אינטערעסאנטע מעשה אז. ווען ס'איז חרוב געווארן די בית המקדש איז געווען פרושים וואס האבן אויפגעהערט צו טרינקען וויין, ווייל זיי האבן געזאגט ווי קען מען טרינקען וויין, דער אייבערשטער קריגט נישט מער נסכים, ווי קען מען עסן פלייש, דער אייבערשטער באקומט נישט מער קיין קרבנות, איז במילא אונז זענען מיר זיך פורש, זיי האבן זיך פורש געווען פון אלעם, איז ניטפל להם ר' יהושע בן לוי, ר' יהושע בן לוי האט זיך צוגעטשעפעט צו די מענטשן און ער האט זיי געזאגט, ניין. דאס איז נישט קיין וועג, אונז דארף מיר מתאבל זיין אויפן חורבן אבער אונז דארף מיר ווייטער עסן אלעס וואס ס'פעלט אויס פארן גוף, און אונז דורך אונזער עסן זענען מיר מעלה דאך די זעלבע ניצוצים, דאס אלעס וואס דער כהן האט מעלה געווען בשעת ווען ער האט געמאכט. זיינע עבודה אין הייליגן בית המקדש, דאס האט זיי רבי יהושע בן לוי געזאגט, ניטפל להם, ער האט זיך צוגעטשעפעט צו זיי און ער האט זיי געטרייט צו קאנווינסן אז דער וועג איז אז מען זאל ווייטער אנהאלטן די גאנצע עבודה פון בית המקדש, און אוודאי קען מען עס נישט טון אויף אזא הויעכע בחינה, אבער על כל פנים. דאס איז א גרויסע נחת רוח פארן הייליגן באשעפער. אבער דאס איז קלאר אז די שיינקייט פון דעם איד איז געווען דער בית המקדש, ס'האט באלאכטן די גאנצע וועלט. ס'ווערט אויסגעטון אין די ספרים הקדושים אסאך עניינים וואס ס'איז געווען אין בית המקדש וואס די גמרא ברענגט, די גמרא ברענגט אז ווען ס'איז געווען קטורת האט א פרוי זיך נישט געמוזט אין ירושלים, שמירן מיט פערפיום ווייל די קטורת האט אריינגעגעבן א שמעק אין יעדן איד פון ירושלים איז זאגן די הייליגע ספרים דער בית האהרן זאגט עס אנדערע אז דער קטורת האט געמאכט אזא מין נאנטקייט צווישן כלל ישראל נשמות פון כלל ישראל מיטן הייליגן באשעפער. אז מ'האט אפילו נישט געקוקט אויף די עניני תאוות פון נשים, ס'האט עס ארויסגענומען אינגאנצן. דאס איז געווען די צייט פון בית המקדש. אוודאי שפעטער האט מען אלעס גענומען פאר מענדעטארי, און מ'האט שוין אנגעהויבן צו ברענגען והבאתם לי את הפסח ואת הגזול, מ'האט אנגעהויבן צו מאכן הענקי פענקי, איז די אלע געוואלדיגע אורות האבן שוין נישט געארבעט ווי עס דארף צו זיין, ביז ס'איז ארויסגעקומען אז ס'איז געווען די בית המקדש איז חרוב געווארן פאר די ג' חמורות, פאר די דריי עבירות, פאר עבודה זרה, גילוי עריות און שפיכות דמים. יעצט ווערט געברענגט אין מדרש אז ס'איז געווען. פיר גזירות אין מצרים, איינס איז געווען אם בן הוא והמיתם אותו, די אנדערע איז געווען כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו, נאכדעם איז געווען וימררו את חייהם בעבודה קשה, די פערדע זאגט דער מדרש איז געווען די שווערסטע, און דאס איז געווען די גזירה. פון תכבד העבודה על האנשים איז ווערט געברענגט אין מדרש אז דאס זענען די פיר גלות'ן, די מדרש איז מסביר יעדער גלות וואס האט צו טון מיט די געוואלדיגע גזירה. און די לעצטע זאגט דער מדרש איז דאס גלות אדום, דאס איז אונזער גלות, תכבד העבודה על האנשים, דאס איז די שווערסטע גלות, דער הייליגער חתם סופר ברענגט, ס'שטייט אז ווען משה רבינו האט געזאגט למה הרעותה לעם הזה, רש"י ברענגט עס, דער מדרש ברענגט עס, איז איתיך. דברים כלפי מעלה, משה רבינו האט חס ושלום, מען טאר עס נישט זאגן, גערעדט מיט חוצפה קעגן דעם אייבערשטן. למה הרעותה לעם הזה, פארוואס האסטו שלעכטס געטאן פאר דעם פאלק? צו וועמען רעדסטו דא? דו רעדסט דאך פון דעם אייב. דו רעדסט צום אייבערשטן. זאגט רש"י, הטיח דברים כלפי מעלה. זאגט דער הייליגער חתם סופר. אז ס'שטייט מיט דעם וואס ער האט געזאגט למה הרעותה לעם הזה, ווערט געברענגט אין מדרש האט משה רבינו פארלוירן דעם רעכט אויף אריינצוגיין אין ארץ ישראל. יעצט זאגט דער חתם סופר וועסטו דאך מיינען אז משה רבינו האט חלילה געמאכט א מיסטעיק, ער האט גערעדט מיט חוצפה קעגן דעם אייבערשטן, און ממילא האט ער פארלוירן אריינצוגיין אויף ארץ ישראל. זאגט דער הייליגער חתם סופר ניין. משה רבינו האט געזעהן דעם לט די לעצטיגע דורות וואס וועט זיין אין גלות אדום, און ער האט געזעהן דעם קללה אז דאס ווען דאס איז אנגעהאנגען מיט אזא מין זאך וואס דאס הייסט תכבד העבודה על האנשים, איז פאר גרויס מסירות נפש איז פאר גרויס התלהבות האט ער פאר ליבשאפט פון כלל ישראל האט ער זיך פשוט פארלוירן און געווען מטיח. דברים כלפי מעלה, רבונו של עולם טו דאס נישט! ער האט נישט געקענט אויסהאלטן דעם צער פון אידישע קינדער פונעם לעצטן גלות, און דאס איז אונזער גלות וואו אונז זעמיר. משה רבינו האט אויף אונז געקוקט, ער האט אזוי רחמנות געהאט אז ער האט זיך מוסר נפש געווען, ער האט אויפגעגעבן דאס גאנצע אריינגיין אויף ארץ ישראל, ער האט אויפגעגעבן אלעס, און ער האט געבעטן דעם אייבערשטן, טו עס נישט! רבותי, געס וואט? אונז זעמער אין דעם גלות. דאס וואס משה רבינו האט דעמאלטס געזען און ער האט געוואלט ממתיק זיין, אונז האמיר עס דערלעבט. אונז זעמער א חלק פון דעם גלות. און דאס איז די גרויסע רחמנות וואס איז דא אויף אונז. און ליידער ליידער ס'איז א גרויסע רחמנות אויפן הייליגן באשעפער וואס ער מוז דורכגיין מיט אונז אזעלכע גרויסע שווערע גלות'ן. און אונז דערמאן מיר זיך נישט אז אונז דארפן אנהייבן תשובה צו טון. איך וויל אביסל אריינגיין אין דעם טראכטן וויאזוי עס האט אויסגעזען אין די צייט פון בית המקדש, און וואס ס'פעלט אונז באמת, אונז זעמער אזוי ארעם אז אונז ווייס מיר נישט אפילו אז ס'פעלט אונז. איך וויל ענק זאגן, ווען א קינד ווערט געבוירן, הייבט אָן צו וואַקסן צוביסלעך, צוביסלעך, צוביסלעך, און דאָס ערשטע מאָל דאָס קינד קען זיך שוין אויפשטעלן, ווערט אַ שמחה מ'קאָלט אָפּ דעם זיידן, די באַבן אין ארץ-ישראל, און דאָ ווייסט, די בעיבי האָט זיך אויפגעשטעלט, וואַו, ס'איז געוואַלדיק! נאָכדעם.

מען מאכט מיטן טערעפי ער נעמט זיך וואקן ער קען שוין וואקן ער וואקט א מחיה wow מען קאלט אפ די אלע אייניקלעך יוי זיידן גייט בעסער ברוך השם אבער איך וויל ענק עפעס פרעגן די שמחה פונעם זיידן וואס ער קען גיין די פאר טריט איז אזוי גרויס? ווי די שמחה פון דעם קינד וואס ער האט אנגעהויבן צו וואקן? זיכער אז נישט! דער קינד וואס האט אנגעהויבן צו וואקן האט קיינמאל נישט געקענט און יעצט קען ער, און ער וואקט געהעריג, ער קען שוין שפילן פוטבאל. דער אלטער איד איז צאמגעשטעלט פון שיימעס, ווען ער רעדט רעדט ער שוין קעקעקעקעקעקע, און ווען ער וואקט פאלט ער נאך אפאר מאל און ער מוז נאך האבן א ווילטשער און ער מוז האבן א וואקער. און אמאל איז ער געווען א דזשייענט, א לייב, ער האט געוואקט, ער האט געלאפן, ער האט געקענט לויפן די מערעטאן. סאו, די זעלבע זאך וואס ס'געשעהט ביים קינד, די זעלבע זאך געשעהט ביי אים. ס'ביידע די זעלבע זאך. די חילוק איז נאר אז דאס קינד וואקסט. און יעדן טאג איז עס צו א בעסערונג, און ביים זיידן איז עס נעבעך ברוך השם ע ע ער קען שוין ער קען שוין זאגן מודים. אזוי איז דער חילוק צווישן די צייט ווען דער בית המקדש איז געשטאנען מיט אונזער צייט. ס'איז געווען אין רוסלאנד מ'האט נישט געלאזט מאכן א סדר, מ'האט נישט געלאזט. גארנישט האט מען נישט געלאזט, מען האט נישט געלאזט זיצן אין די סוכה. ס'האט א איד אמאל געוויזן ער איז אראפגעגאנגען אין קעלער, אויפן קעלער, מען גייט אראפ די סטעפס האט ער געהאט ארויפגעלייגט אביסל סכך פון א בוים כאילו איז אראפגעפאלן און מען דורך געלאפן שנעל זאל נישט כאפן די קעי דזשי בי, מען האט געגעבן א מאך שנעל א ברכה אשר קדשנו במצוותיו וציונו לישב בסוכה מען האט געגעסן א כזית ברויט און שוין אנטלאפן. שטעלט אייך פאר אין צייט פון בית המקדש. עס איז געווען תנאים, זיי האבן זיך געפרייט מיטן בית המקדש, הלל הזקן מיט אנדערע, לא ראינו שינה בעינינו, עס איז געווען א שמחת בית השואבה, די סוכה וואו די איד זיצט אין רוסלאנד איז טאקע גרויס און חשוב און הייליג ביים באשעפער, אבער נעווערדעלעס. ס'זעהט אויס ככיף בפני אדם אזוי ווי א מאנקי צו א מענטש, אוודאי איז אסאך שענער ווי מ'איז געזעסן אין בית המקדש און מ'האט געמאכט שמחת בית השואבה און מ'האט געטאנצט א גאנצע נאכט און אזוי ווייטער, די צדיקים אפילו מ'דערציילט פון בעל התניא, דער בעל התניא האט נישט געשלאפן אין די סוכה, אונזער עולם רעדט זיך איין קאלט שמאלט. די ליבאוויטשער האבן מער ווי אביסל קעלט דורכגעשלאגן זיך פארן אייבערשטן. נאר מען דערציילט אז די תניא האט אמאל געזאגט, ווי קען מען שלאפן אין די סוכה, ס'איז דאך פול מיט יחודים דא, די אבות זיצן דא. ער האט עס געפילט, ער האט געפילט ער קען נישט שלאפן. ס'איז געווארן א נייע מעשה אז דאס האט צוטון מיט קעלט, און ממילא קען מען נישט שלאפן ווייל עס איז צו קאלט. נארישקייטן. מען האט גרעסערע מסירות נפש געטון פארן אייבערשטן אין רוסלאנד. יעצט, א סדר האט מען אויך נישט געטארט טון אין רוסלאנד. האט מען געהאט אביסל קמח מן השיק, מען האט געבאקן אביסל מצות, און מען האט זיך געזעצט צום טיש. ס'איז גארנישט געווען דארטן, נישט געווען אנגעגרייט מען זאל נישט זען ס'איז א יום טוב. מען האט געגעבן א טרינק אויס די ד' כוסות, געטרינקען אביסל וויין. און אראפגענומען שנעל דעם טיש, טאמער די קעי דזשעי בי קומט קלאפן זאל מען מאכן זיכער אז זיי זעען נישט אז מען האט געפירט דא א סדר. יעצט נעמט א איד וואס ער איז געווען אין די צייט פון בית המקדש, בית המקדש, ער האט געזען וואס דאס הייסט א סדר, מען האט זיך געמוזט מטהר זיין וואכן פריער מען זאל נישט זיין טמא, דאס איז דער פרשת פרה. מען האט געמוזט גיין ארויף אויף ירושלים ווייל דעם קרבן פסח האט מען געקענט שעכטן נאר אין בית המקדש, אידן האבן זיך צאמגעציילט, מען איז געגאנגען אויפן וועג וואכן, מען איז געגאנגען וואכן אנצוקומען צום בית המקדש, יעדער פון ווי ווייט ער האט געוואוינט, און אויפן וועג האט מען געזינגען נגינים. דביקות נגינים, מען האט זיך געטראפן מיט מענטשן, אידן וואס זיי האבן געדינט דעם אייבערשטן, זיי האבן געהאט בעל, זיי זענען געווען בעלי דעת, בעלי השגה, און נאכדעם ווען מען האט זיך שוין צוזאמגענומען צו מאכן דעם קרבן פסח אין בית המקדש, איז פסח פוקע איגרא, זאגט די גמרא, מען האט געזאגט הלל אז דער דאך האט זיך אויסגעריסן פון פלאץ. אזא הלל איז דאס געווען, בפרט נאך אזויפיל אידן, און יעדער איז געווען בקדושה וטהרה. יעצט ווען א איד פון בית המקדש צייט זאל אויפשטיין און קוקן אויף אונזער'ס א סדר, איך רעד שוין נישט פון א רוסישן איד'ס א סדר, ער זאל קוקן פון אונזער'ס א סדר, וויאזוי אונז פירן מיר דאס אפ, וועט ער לאכן פון אונז, דאס איז א סדר? וואו איז די ליבשאפט? וואו איז דער מנין וואס מען האט זיך צאמגעשטעלט צום קרבן פסח, וואו איז דער קרבן פסח, דאס איז א סדר, ער לאכט פון אונז, דער גאנצע סדר איז דאך געמאכט אז מען זאל עסן, מען דארף עסן מצה אויכעט, אבער מען דארף עסן דעם קרבן פסח. און די עיקר חסר מן הספר, וואו איז די עיקר קרבן פסח שרייט ער. און דאס איז וואס אונז מוז מיר אנהייבן צו פארשטיין. אונז זעמער אזוי ארעם אז אונז ווייס מיר אפילו נישט ווי ארעם אונז זעמער. און דאס איז אלץ ווייל ס'איז נישט דא קיין בית המקדש. ס'איז געווען אין צייט פון בית המקדש איז געווען יום כיפור. אונז פירן מיר דעם זעלבן יום כיפור, אונז פאסטן מיר א איד וועט קומען פון די צייט פון בית המקדש, און ער וועט קוקן וואסערע יום כיפור אונז פירן מיר אפ, וועט ער אנהייבן צו לאכן פון אונז, דאס איז א יום כיפור? דאס פאסטן איז דאך נאר א קלייניקייט, וואו איז דער שעיר לשם, וואו איז דער שעיר לעזאזל, וואו איז די קטורת וואס מען האט אריינגעטראגן לפני ולפנים, און ווען דער כהן גדול האט געהאט א זכי' אז ער איז ארויסגעקומען לעבעדיג און ער האט מייחד געווען זיינע יחודים דארט, אמת מה נהדר. היה מראה כהן, מען האט געקוקט אויף די שכינה, מען האט געקוקט אויף א בשר ודם וואס ער האט געטראגן אויף זיך די שכינה הקדושה, די שכינה האט גערוהט אויף אים, קומען א איד פון פון די צייט פון בית המקדש און ער וועט קוקן וויאזוי אונז פירן מיר אפ ביי יום כיפור, יא מען קלאפט זיך על חטא אלעס איז פיין, דאס איז כמעט די קלענסטער חלק פון יום כיפור, ס'פעלט דאך דא אויס א שעיר לשם מיט א שעיר לעזאזל מיט די אלע קרבנות וואס מען האט מקריב געווען יום כיפור. דאס איז וואס אונז פעלט אונז, און ביז אונז וועלן מיר דאס נישט פארשטיין, האמיר נישט קלאר ארויס דעם חורבן, איז דער חורבן פשוט א ריעל עסטעיט דיעל, ס'איז געווען א בית המקדש, ס'איז געווען א שטיקל פראפערטי, און די שטיקל פראפערטי איז חרוב געווארן. אבער דאס איז ראנג, ס'איז געווען אורות עליונים, אלע וועלטן האבן געלעבט פון דעם וואס די אידן האבן געמאכט זייער עבודה אין בית המקדש, און וואס די כהנים האבן געמאכט דעבודה. אלע אורות עליונים ותחתונים זענען אויפגעלאכטן געווארן פון דעם, און דאס איז וואס אונז פעלט היינט. און ביז ווילאנג אונז זעמיר נישט בעטן דעם אייבערשטן ער זאל אונז צוריק בויען דעם בית המקדש, זעמער דאס נישט האבן. אבער דער חורבן איז אז אונז פארשטיימער נאכנישט וואס אונז פעלט. און ביז מ'זעמער דאס נישט פארשטיין. זעמער אויף צרות. יעצט, דער מדרש ברענגט ביי יוסף הצדיק ווען ער האט זיך באקענט פאר די ברידער, זאגט דער מדרש, כשם שלא פייס יוסף את אחיו אלא בבכי, אזוי ווי יוסף האט נישט איבערגעבעטן זיינע ברידער נאר מיט געוויין, כך, אזוי לעתיד לבוא אין הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל אלא בבכי, דער אייבערשטער עט אונז אויסלייזן נאר מיט וויינען, שנאמר ס'שטייט בבכי אובילם ובתחנונים יבואו. יעצט שטעלט זיך דא א גרויסע קשיא, מען דארף דא פארשטיין. ווען דער אייבישטער גייט אונז אויסלייזען די אמת'דיגע פיינעל גאולה וואס נאכדעם וועט שוין נישט זיין מער קיין גלות גיימער אונז וויינען, וויינען גיימער, מען גייט טאנצען אין אלע גאסען, וואסערע א געוויינעכטס איז דאס, און נאכדעם ווען יוסף הצדיק טרעפט זיך מיט די ברידער וואס האבן זיי געוויינט? ווען מ'האט שוין אויסגעזאגט אני יוסף האבן זיי געדארפט טאנצן אין אלע גאסן פון מצרים, מ'האט מיר געטראפן דעם ברודער וואס מ'האט מיר אים פארקויפט. וואס איז דאס דער געוויין? זאגט דער הייליגער כתב סופר א מורא'דיגע זאך, יוסף הצדיק איז געווען אין מצרים, ס'איז אים זייער גוט געגאנגען, ער איז געווארן א משנה למלך, ער האט געפירט דעם גאנצן פיינענס פון לאנד, וואס דאס איז די וויכטיגסטע אין א לאנד, ער האט אלעס געפירט, ער האט געהאט קינדער אין מצרים, ער האט געהאט אזאלעכע צדיקים, אז יעקב אבינו זאגט, מנשה ואפרים כראובן וכשמעון לי. זענען געווען אזוי הייליג אויסגעארבעט אייגן ווי די שבטי קה, אייגן ווי יעקב אבינו'ס קינדער, און ווי האבן זיי דאס אלעס, ווי האט יוסף הצדיק דאס צוגעשטעלט? אין מצרים! סאו בעיסיקלי יוסף הצדיק'ן האט גארנישט געפעלט, ער איז געווען דאס העכסטע וואס א מענטש קען עררייכן אויף די וועלט, קדושה, וואוילע קינדער, געלט. אלעס וואס א מענטש, א קעניג, וואס דו ווילסט און עומד בצדקו אפילו אין מצרים מ'גוט, יוסף הצדיק האט שוין געזען אים פעלט גארנישט ס'איז געקומען די שבטי קה זיינע ברידער און ער האט אנגעקוקט די ברידער. און ער האט געזען אז די ברידער זיצן שבת קודש מיט יעקב אבינו, יעקב אבינו זאגט זיי אויס סודות התורה, יעקב אבינו לערנט מיט זיי אלע סודות וואס דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט אויף די וועלט, ס'איז געקומען א פסח, יעקב אבינו האט געפירט א סדר מיט א קרבן פסח, אים האט עס נישט געפעלט. שטייט ביי יצחק אבינו ער האט געשיקט אז עשו מען זאל אים ברענגען שני גדיי עזים זאגט רש"י פארוואס וכי מאכל של יצחק גדיי עזים ער גייט עסן גאנצעטע ציגן און נאך צוויי דארף ער האבן זאגט רש"י ניין ס'איז געווען פסח האט ער געשיקט איינס לפסח איינס לחגיגה קיצור. ס'איז עפעס א מורא'דיגע בחינה, מ'זיצט מיט יעקב אבינו שבת קודש, טראכט, היינט איז דעם אר"י הקדוש יארצייט, ה' אב, שטעל דיר פאר צו זיצן מיטן אר"י הקדוש אינאיינעם, שטעל דיר פאר וואס פאר א געוואלדיגע זאך דאס איז, זיינע תלמידים וויאזוי זיי זענען געזעסן, שטעל דיר פאר וואס דאס איז צו זיצן מיט ר' שמעון בר יוחאי, שטעל דיר פאר וואס דאס איז צו זיצן מיט א יעקב אבינו. און ער האט געקוקט וויאזוי זיי זעען אויס נאכטאנצענדיג די הקפות מיט יעקב אבינו אין שמיני עצרת איז די שכינה הקדושה אינגאנצן נישט אין גלות, ס'איז דער יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה פונעם העכסטן בחינה פונעם גאנצן יאר וואס איז דא אינעם צמצום פון די וועלט, אזוי הויעך איז די צייט ווי שמיני עצרת. און ווער האט דאס אלעס צוגעקוקט די שבטי קה? ביי וועם? ביי יעקב אבינו! יעקב מטתו שלימה, יעקב בחיר שבאבות. ווען יוסף הצדיק האט זיי געזעהן האט ער שוין אנגעהויבן צו זעהן אפילו איך בין דער קעניג און איך ברענג אויף גוטע קינדער, מיר פעלט אבער די אלע דביקות שבתים, די אלע דביקות ראש השנה'ס מיט די אלע דביקות פון יום כיפור'ס און פון סוכות. דאס אלעס פעלט מיר. איז ויתן קולו ויבך האט ער זיך צעוויינט מיטן אלעם גוטס וואס איך האב. א ווארעם עסט זיך אריין אין כריין מיינט ער אז ס'איז זיס. כ'האב געמיינט איך האב שוין אלעס, דערווייל קוק ס'פעלט דאך מיר אזויפיהל נאך. זאגט דער כתב סופר דאס איז די פשט ווען משיח העט קומען. ס'וועט גיין, בעקבתא דמשיחא, ס'וועט גיין גוט פאר אידן, מ'וועט קענען מקיים זיין תורה מצוות און מעשים טובים, מ'וועט קענען טוהן דעם רצון השם, אבער נאך אלעם און עפטער אלל סעט ענד דאן, אונז וועט מיר זיין אין אזא חושך אז אונז וועט מיר אליין נישטאמאל וויסן אין וואסערע א חושך אונז זעמער, אונז האמיר אפילו נישט וויסן אז ס'פעלט אונז אז מ'זאל זוכן דעם אייבערשטן, און אויף דעם דור, אויף אונזער דור, האט משה רבינו זיך מוסר נפש געווען, און ער האט געזאגט, רבונו של עולם, אויב דו האסט אזא גלות וואס דאס הייסט תכבד העבודה על האנשים, אויב דו האלטסט ביי דעם, וויל איך דיר זאגן, למה הרעות לעם הזה, אזוי שלעכט צו טון פאר כלל ישראל, און דאס, די חוצפה, די הטיח דברים כלפי מעלה, וואס משה רבינו האט געטון, האט אים גורם געווען אז ער זאל קיינמאל נישט קענען אריינגיין אין ארץ ישראל. האט שוין יעצט אויסגעלייזט די אידן, און ער האט זיך פאר זיי מוסר נפש געווען, ער האט אסאך געליטן פאר זיי, און דעסוועגן דאך האט ער דעם פריווילידזש פון אריינגיין אויף ארץ ישראל צו זען די אמת'דיגע אויספיר פון די גאולה, דאס האט ער קיינמאל נישט דערלעבט צו זען. און פארוואס האט ער דאס געטון? ווייל ער האט זיך מוסר נפש געווען, ער האט געזען אין וואסערא שפל המצב די דור פון עקבתא דמשיחא גייט זיין. יעצט למעשה קומט דאך אויס אז אונז זעמער אין זייער א גרויסן שפל המצב. איז דא יעצט צוויי וועגן ווי אזוי מ'קען קוקן דערויף. איינס איז אז ווייל אונז זעמער אזוי נידריג, דאס איז אונזער גרויסקייט. און דאס אנדערע איז מ'זאל זיך פארלירן און מ'זאל נישט טון חלילה גארנישט ווייטער קיין גוטס. יעצט כ'וועל מסביר זיין אביסל באריכות די צוויי וועגן. די ערשטע איז אז אונז ווייל אונז זעמער אזוי נידריג זעמער אונז אזוי הויעך. די מח פון אדם הראשון, די הארץ פון אדם הראשון, דאס איז געווען די תנאים און די ראשונים. אונז זעמער די זוילן, די פיס פון אדם הראשון. יעצט אז דו קומסט צו טראכטן באמת, די פיס איז די שטערקסטער אבר פונעם גוף. פארוואס? דער גאנצער גוף טרעט אויף אים א גאנצן טאג, און ער קען עס אויסהאלטן. פארקערט, ס'איז אויף אים נישט קיין ספעשל פרעשור. לאמיר עס צוטראכטן אזוי, ווען א מענטש וואלט געדארפט גיין אויפן קאפ א גאנצן טאג, וואלט ער געקענט גיין אויפן קאפ? ניין! יעדער זעץ אין קאפ וואלט אים ממש אומגעברענגט. און אז ער וואלט געדזשאמפט מיט די צוויי הענט מיטן קאפ אראפ? וואלט די זעלבע געווען, די הענט וואלטן מיד געווארן נאך א גאס, די פיס ווייל זיי האבן נישט קיין ספעציעלן חיות, ס'איז נישט אזוי ווי דער מוח האט א מורא'דיגן חיות, די הארץ האט א מורא'דיגן חיות, יעדער אבר האט א מורא'דיגן חיות, די פיס איז. א שטיק פלייש, ווידער ס'גייען דארטן דורך אדערן און נערוון, די בלוט זאל קענען דורכגיין און ס'זאל פילן, דער אייבערשטער האט אזוי געמאכט אז ס'זאל קענען פילן און ס'קען זיך צושפאלטן ערגעץ, אבער למעשה ס'האט נישט קיין חיות, דער גאנצער גוף טאנצט דערויף א גאנצן טאג און ער קען גיין און לויפן און ס'פעלט אים גארנישט, ס'טוט אים נישט וויי. דאס זעלבע זאלט איר וויסן, דער דור פון עקבתא דמשיחא. אונז זעמער אזוי גרויס אז דער אייבישטער האט נישט געקענט מברר זיין די אלע בירורים וואס ס'פעלט נאך אויס צום תיקון פאר משיח קומט, די אלע מעשה זנות, מיט די אלע אנדערע עבירות, ער וואלט עס נישט געקענט מאכן אין די צייטן פון די תנאים און אמוראים אין די צייטן פון די ראשונים, ווייל זיי וואלטן עס נישט אויסגעהאלטן, ווייל זיי זענען דער מח מיטן הארץ, די תנאים און די אמוראים זענען דער מח, די ראשונים זענען די לב, און ווען עס וואלט געווען אזויפיל זנות, זיי וואלטן נישט געקענט אויסהאלטן, זיי וואלטן נישט געקענט פאנקטשענירן אין אזא טומאה, אזוי ווי עס איז געווען אין די צייט פון דור המבול. זיי האבן עס געטון און זענען געווען בבחינת מוח, האט זיי דער אייבערשטער געמוזט אומברענגען, ווייל אז דער מוח זאל אזוי זינדיגן איז עס א כליון פון די גאנצע וועלט, און די זעלבע איז עס געווען נאכדעם ביי די חרבנות פון בית המקדש, עס איז געווען בבחינת לב, און ווען מען זינדיגט מיט אזאלעכע עבירות איז עס א כליון. און ווען מוז נתברר ווערן די אלע ניצוצין וואס מען דארף ארויסברענגען, וואס מען דארף זיך צוריקהאלטן פון צו זינדיגן, מען דארף זיך צוריקהאלטן פון אויסצודרייען צו קוקן אויף אן ערווה, ווען קען דאס זיין? האט עס געמוזט זיין דווקא אין אונזער דור, וואס איז נישט בבחינת מח, נישט בבחינת לב, נאר בבחינת עקביים, די פיס. און דווקא דא קען נתברר ווערן די אלע גרויסע ניצוצין ס'זאל נישט זיין קיין חרבן חלילה ווייל ס'איז אזוי געזינקען די אלע ניצוצין הקדושים. סאו אונזער שוואכקייט איז אונזער גרויסקייט ווייל אונז זעמער די וואס אונז קענמער עס טראגן. יעצט די צווייטע זאך איז אז א מענטש. טוט נישט אנערקענען ווי גרויס ער איז, פאלט ער אריין אין דעפרעשן, ער ווערט דיפרעסט, איך וויאזוי קען מען שפלות הדור, וויאזוי קען מען דאס דורכמאכן און אזוי ווייטער, דאס איז דער חורבן בית המקדש, דאס איז דער חורבן, יעצט וויל איך ענק פארציילן א פרשה אין חומש, ס'שטייט אין פרשת שלח. אידן האבן געדארפט אריינקומען אויף ארץ ישראל, זענען זיי געגאנגען און זיי האבן געשיקט מרגלים, ווייל זיי האבן נישט געוואוסט וויאזוי ס'זעט אויס ארץ ישראל, און זיי האבן זיך נישט פארלאזט אויפן הייליגן באשעפער, וואס דער אייבערשטער האט זיי געזאגט אז איך געב ענק א לאנד וואס האט צוגעזאגט פאר ענקערע עלטערן, איז למעשה האבן זיי געשיקט מרגלים. יעצט, ווען האבן זיי ארויסגעשיקט די מרגלים? שטייט אין פסוק אז האבן זיי געשיקט והימים ימי ביכורי ענבים, ווען די טרויבן ווערן געצייטיגט. יעצט, ווי לאנג זענען די אידן, די מרגלים, געווען אין ארץ ישראל? פערציג טאג. ווען האט זיך אנגעהויבן זייערע פערציג טאג? אויב זענען אראפגע. זענען צוריקגעקומען אום תשעה באב, זיי זענען צוריקגעקומען די נאכט פאר תשעה באב, קומט אויס אז ווען זענען זיי געגאנגען? פערציג טאג פריער, וואס איז פערציג טאג פאר תשעה באב? איז די צען טאג פון אב, און אינגאנצן חודש תמוז, קומט אויס זענען ארויפגעגאנגען כ ט סיוון. נאכדעם זענען זיי געווען דארט פערציג טאג און זיי האבן אויסשפיאנירט דאס לאנד און זיי האבן געזען אז ס'איז גרויסע מענטשן דארטן, ווי דער זוהר זאגט אז זיי האבן אראפגעווארפן א גרעיפפרוכט, די שאלעכץ האט עס צוגעדעקט אלע צוועלף מרגלים מיטאיינמאל, זאלכע פירות איז דארט געווען, על כל פנים. זיי זענען צוריק געקומען און זיי האבן געזאגט מען קען נישט ארויף גיין ס'איז זייער שווער מ'וועט נישט קענען אייננעמען און זיי האבן געוויינט זיי גייען נישט זאגט דער אייבערשטער פאר משה רבינו זיי האבן געמאכט א בכיה אז זיי ווילן נישט אריינגיין אויף ארץ ישראל דאס איז געווען תשעה באב. דאס וועט בלייבן א בכיה לדורות, און דעמאלטס זענען חרוב געווארן ביידע בית המקדש. יעצט, פארוואס האט זיך גענומען דער חטא פון די מרגלים, וויאזוי איז דאס אז זיי האבן געזען און זיי האבן אלעס געזען שלעכט? פארוואס האבן זיי נישט געזען אלעס גוט? פארוואס האבן זיי געזען אלעס שלעכט? איז דא א מורא'דיגער פסוק אין חומש, שטייט דא. זיי האבן געזאגט ס'איז אן ארץ אוכלת יושביה, זיי האבן געזאגט זיי זעען פול מיט לוויות, וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות זענען הויעכע מענטשן, ושם ראינו את הנפילים בני ענק, שטייט דא אין פסוק ונהי בעינינו כחגבים, און אונז זעמיר געווען, אין אונזערע אויגן האבן מיר זיך אונז געפילט אזויווי קליינע גרעסהאפערס, היישעריקן. וכן היינו בעיניהם, און אזוי זעמער אונז געווען אין זייערע אויגן אויך. דאס הייסט, אונז האמיר זיך געפילט אזוי נידריג ווי א גרעסהאפער, און זיי האבן אונז אויך אנגעקוקט ווי א גרעסהאפער. ווי רשי זאגט, שמענו אומרים האמיר געהערט און געזאגט זה לזה, נמלים. יש בכרמים כאנשים, ס'איז דא עפעס אזעלכע קליינע גרעסהאפערס אדער ווערעמלעך אין די וויינגערטנער וואס זיי זעען אויס אזוי ווי מענטשן. יעצט דאס איז געווען דער חורבן פון בית המקדש און פארוואס זיי האבן פארפירט כלל ישראל, און דאס איז דער חורבן ביז צום היינטיגן טאג עד סוף כל הדורות. דו האלטסט דיך אז דו ביסט אזוי ווי א קליינער גרעסהאפער א היישעריק. און דו האלטסט אויך אז יענער האלט דיך אזוי. נאמבער וואן זעמער אונז אלס עיקבתא דמשיחא די גרעסטע דור וואס איז דא. ווען עס וואלט געשען די אלע זנות אין די צייט פונעם רמבן און ס'וואלט געשען אין די צייט פון די תנאים וואלט דער אייבערשטער געמוזט ברענגען נאכאמאל א מבול ער זאל עס אומברענגען ווייל די צדיקים וואלטן עס נישט אויסגעהאלטן. אונז זעמער אזוי ווי די זוילן וואס אונז קען מען דאס אויך פארדייען, אונז קען מען אמאל זינדיגן, אמאל קוקט מען אויף א שיינע פרוי, אמאל פארקוקט מען זיך נעבעך, אבער מען געט זיך א דריי צוריק, און זייער אסאך מאל דרייט מען זיך אויס. און דאס איז מעלה די אלע זנות, דאס אלעס וואס ס'גייט פאר. סא דעיס דער צווייטער וועג וויאזוי מען טראכט, די ערשטער איז אז אונז זעמיר עיקבתא דמשיחא און אונז קען מיר באווייזן וואס תנאים און אמוראים און ראשונים און אחרונים האבן נישט באוויזן ווייל אונז זעמיר טאקע אזוי נידריג. און דער אנדערע וועג איז צו טראכטן, נע אונז זעמיר אזוי נידריג, שפלות הדור, בקיצור כ'טוה גארנישט, כ'על עניוועי אין ערגעץ נישט אנקומען, און דעיס איז זייער א גרויסער פראבלעם. דער אייבישטער האט אונז געגעבן דווקא אין דעם דור נישט אין א פריעריגן דור, ווייל דער אייבישטער האט געוואלט אז אונז זאלמער מעלה זיין די אלע ניצוצים, און ער האט עס דווקא פאר אונז געגעבן ווייל ער האט געוואוסט אונז זעמער די זוילן, אונז זעמער די שיך, די פיס, און אונז עמער עס קענען בייקומען, און דאס איז די גרעסטע זאך וואס אונז דארף מיר וויסן ווען משיח העט קומען צו גיין. און אלע דורות וועלן זיין אין אים. ווען ער האט נישט קיין זוילן פון די פיס ער זאל קענען גיין פון איין פלאץ אויפן צווייטן קען ער נישט גיין איז ער קריפלד פאר לייף ער קען נישט גיין. ער מוז אונז האבן פונקט אזוי ווי ער מוז האבן די פריעריגע דורות און אביסל מער נאך אויכעט ווייל אונז זעמער די וואס אונז קען מיר אראפגיין ביזן שמוץ און עס אויסרוימען און די פריעריגע צדיקים וואלטן עס נישט געקענט טון, זיי וואלטן נישט געקענט לעבן אין אזא טומאה און ווייטער זיך האלטן אויף זייערע מדריגות. און מען דארף עס גוט אפלערנען כדי מען זאל חלילה נישט ווערן דעפרעסט און אריינפאלן אין א דעפרעשן, זאגן אז ר' שמעון בן יוחאי מיטן רוח הקודש האבן נישט געקענט מעלה זיין די ניצוצין, וויאזוי ווילן מיר אונז קענען? לויט זייער הויעכקייט האבן זיי נישט געקענט אראפגיין אזוי נידריג און מעלה זיין די ניצוצין. און אונז זעמער אזוי נידריג אז אונז קעמער יא. יעצט אונז געפימער ביים דור המבול, מען האט זיי געגעבן פערציג טאג, דער אייבישטער האט געמאכט ס'זאל רעגענען צוביסלעך צוביסלעך, קודם האט ער זיי געגעבן הונדערט צוואַנציק יאר ביז נח האט געמאכט די תיבה, אבער ווען ס'איז שוין געקומען די גרויסע וואסער מיט אלעם, און די מלאכים האבן זיך געשטופט, מען האט זיי געקלאפט אראפ. און דער מדרש ברענגט וויאזוי עס האט אויסגעזעהן, איז די שאלה איז פארוואס האבן זיי נישט תשובה געטוהן? זיי האבן דאך שוין געזעהן ס'איז ס'איז פיניש. שטייט אין די מוסר ספרים אז די גרעסטע פראבלעם מיט דעם גוף איז רגילות. מ'איז צוגעוואוינט, איך בין צוגעוואוינט, איך גיי שוין אזוי יארן, איך איך גיי נישט משנה זיין. ממילא אז זיי זענען געווען שוין צוגעוואוינט האבן זיי זיך שוין נישט געקענט אפגעוויינען פון זייערע עבירות. דאס הייסט רגל, רגל הייסט א פיס און רגל הייסט א רגילות אויך. די פיס גייען פון זיך אליינס, איך ווייס איך דארף גיין פון דא ביז לאמיר זאגן דעם בית מדרש, איך דארף נישט יעדע מינוט טראכטן וואו גיי איך, און ביים קארנער שטעל איך מיך אפ און איך טראכט וואו גיי איך, גייסט ארויס פון דיין הויז, דו ווייסט דו גייסט אין שול, יו אר דזשאסט וואלקינג. דאס איז די רגילות. איז די רגילות די רגל אין די קליפה וואס אונז זעמער, דאס איז די גרעסטע קדושה אויכעט ווייל נאר אונז קען מען עס מעלה זיין, סאו אונז דארף מען נישט אנדערעסטימעיטן ווי שטארק אונז זעמער. און למעשה, עס קומט יעצט. דער גרויסער טאג פון תשעה באב דארף מען זיך אונז אנהייבן צו בארעכענען, ס'איז געווען שלושה חמורות, עבודה זרה גילוי עריות און שפיכות דמים, עבודה זרה איז היינט אויך שייך, א כועס איז כאילו עובד עבודה זרה, ס'איז דא אנדערע זאכן וואס איז ממש עבודה זרה, מ'ווארפט א זאך פאר כעס, מ'זאגט גיי צום שטן, די אלע זאכן זענען עבודה זרה ממש. עבודה זרה איז אויך די אלע רעבעס, די רעבע קען דיר הייסן גיי טון א שייגעץ שטיק דארפסט אים זאגן אנטשולדיגט מען טאר נישט, ס'איז געווען א קלוגער איד האט ער געוואוינט אין קרית יואל ער האט געהייסן ר' משה טארן פלעגט ער אלץ זאגן די קליפה פון אותו ואת בנו דאס קען מען אונז נישט עוקר זיין די קליפה וועט אונטערברענגען אידישקייט אותו ואת בנו האט ער געמיינט דעם ברך משה מיט זיין זון אהרן. די אלע זאכן וואס מ'איז געגאנגען צו די ערכאות, יעצט איז שוין ווידער דא, איך הער אז דעם גרויסן שול האט שוין זאליקאוו ווידער נישט, ס'איז שוין ווידער געווארן, מ'האט געמאכט א סטאפ ארדער, מ'האט אים געשיקט ער זאל זיין אויף ארץ ישראל דארטן, ווייל דער ברך משה האט געוואוסט אז דא וועט זיין א מלחמה. האט ער אים געשיקט אוועק, איז ער צוריק געקומען, די חברה דערלייט צום שרייבן און ולירושלים עירך ברחמים תשוב, גיי צוריק גוטערהייט, זיך אריין געלאזט מיט משה דעם רוצח דעם טעראריסט, דאס איז דיין חבר? ער האט אומגעברענגט דיך מיט דיין משפחה מיט דיין טאטן מיט גאנץ סאטמאר, מען דארף אנהייבן צו מאכן א חשבון ווי. גיי מיר אונז זיין פינעף יאר ארום און צען יאר ארום, וואס וויל מיר אונז אאוט אוו לייף, וואס וויל מיר אונז פון חסידות, וואס וויל מיר אונז פון סאטמאר חסידות, וואס וויל מיר אונז פונעם דרך וואס דער רבי האט אונז אהער געשטעלט, און ווי גיי מיר אנקומען אין פינעף און אין צען יאר ארום, וויאזוי ס'זעהט אויס יעצט זאג איך ענק קלאר, דרייסיג פראצענט פון די יוגנט האמיר אונז פארלוירן, ס'דא אינגעלייט וואס זיי זאגן מיר זיי קומען דאווענען ווייל זיי זענען צוגעוואוינט צו די רגילות, ער וויל זיך נישט צוקריגן מיט זיין ווייב און ער וויל נישט אז די קינדער זאלן אראפגיין פון וועג, אבער זיי זאגן מיר קלאר זיי גלייבן גארנישט היינט, זיי האבן צוגעקוקט אזעלכע ביטערע מלחמות, אזא רעבעצן מיטן ברך משה, און אזא אהרן מיט די רעבעצן, און נאכדעם א מלחמה פון אהרן מיט זלמן לייב. זיי האבן צוגעקוקט א מלחמה ווי דער ברך משה האט מבזה געווען אלע גדולי ישראל. מען האט ארויסגעצויגן דעם בעלזער פון די כלים האט ער געזאגט וואס ער האט נישט געטארט. נו וואס האסטו געוואלט? האסטעך אים ארויסגעצויגן פון די כלים. תשמ"א ווען ער איז געקומען מען האט אים מיט פאליס מען האט אים אזוי געוואטשט אזוי ווי ער וואלט געווען די גרעסטע פארברעכער אין די וועלט. מענטשן האבן דאס צוגעקוקט זיי האבן געזעהן חסידות איז א עבודה זרה ממש. דער סקווערע שייגעץ האט אפגעפירט גאנץ ער האט אפגעפירט טשערנאבל דעם גאנצן דרך דעם גאנצן בעל שם וואס טשערנאבל איז יונק פון דעם און ער האט געמאכט אז חסידות איז זאלסט טון וויפיל זנות דו ווילסט, עז לאנג עז דו ביסט מיין פערסאנעל גבאי, דו באהאלטסט מיר מיינע גניבות אין די שווייץ און איך פארלאז מיך אויף דיר, ביסטו עקזעמפט פון תורת משה חלילה, קענסט טאטשן מיין אייניקל אויך האט ער געזאגט ס'איז הערשי ברייער, און דארטן די אלע מלמדים איינער בוקסבוים מיט וואלטער, און יעצט איז דא איינער סופר וואס ער איז ווייטער גבאי נאך רחמנא לצלן. און דאס איז אזוי אריינגעגאנגען אין סיסטעם אז איך זאג אייך אין סקווער אליינס האבן מיר געזאגט די רעדן מיט מיר זאגן אז קיינער כמעט גלייבט נישט היינט אין די עבודה זרה ער זאגט אפילו די וואס זיי שלאגן זיך פאר אים ער האט דארט איינער לעפקאוויטש משמרת הצניעות ער גלייבט אויך נישט אין די עבודה זרה ער טוט עס נאר ווייל דאס איז זיין פרנסה. און ער קען נישט פעיסן ריאליטי אז ער איז געגאנגען ראנג, ווייל גענומען א בחור מ'האט אים איינגעשפארט זיבן יאר אין דזשעיל, שפיצער, מ'זאגט מ'האט אים געהייסן גיין, מ'האט אים געגעבן די רעבעצענ'ס קרעדיט קארד צו קויפן פייער ווארקס, וואט א שעים, אונז פארלירן מיר די יוגנט, די יוגנט דרײַסיק פראצענט פון זיי, זיי גלייבן היינט אין גארנישט, און אמונת השם האט זיך דאך קיינער נישט געלערנט אויך נישט, מ'האט זיך דען געלערנט אמאל אמונת השם? קאלט מיך אפ איינער און ער וויינט צו מיר מיט טרערן, ער מאכט א סיום די וואך ער גייט ענדיגן, אז ער זאל די ערשטע מאל וואס ער האט מעביר סדרה געווען פון איין יאר ביזן צווייטן, ער האט פון פאריאר ווען ער האט געהערט מיין דרשה האט ער אנגעהויבן מעביר סדרה צו זיין יעדן טאג פון זונטאג ביז שני און מאנטאג ביז שלישי, און ער בענטשט מיך דערפאר, און נאכדעם געט ער זיך א צעוויין נחום. ווער האט אונז דען דאס געלערנט? ווען דו ביסט ארויסגעקומען ס'איז דא אזא זאך ווי שניים מקרא ואחד תרגום, האב איך מיר אנגעהויבן צורייסן מיין קאפ, וואס? א הלכה שולחן ערוך? אין די בעסט קעיס סענעריא האב איך געהאלטן ס'איז עפעס א קבלה ספר וואס קיינער קוקט נישט, ווייל כ'האב עס קיינמאל נישט געהערט. און נאכדעם זאגט ער און ווער שמועסט פון טראפן זאג איך אים טראפן איז נישט קיין סאיז נישט עק וועלט חוץ פון דעם האב איך אים געזאגט איך בין מוראדיג מדקדק אין טראפן סאיז דא צו קויפן אזא אויפן קאמפיוטער איז דא צו קויפן סהאט פֿיר ווערזשענס ירושלים און ליטוויש חסידיש איז נאכנישט דא אבער נעמסט מ'מאכט שוין קיין אינטערנעט און נאכדעם איז דא. נאך צוויי ווערזשענס וויאזוי מען קען ממש ס'איז א חילוק אן אלף מיט אן עין ס'איז מורא'דיג כ'האב עס אזוי ליב כ'שטעל עס אריין אין קאמפיוטער ס'ווייזט דיר דעם חומש אויך דארפסטו נישט האבן אן עקסטערן חומש סוי וועסטו מעביר סדרה זיין מיט דעם אפאר חדשים עסטו פארשטיין ער לערנט דיך אויס די טראפן אויכעט איך האלט אז יעדער חדר דארף עס ניצן באט ביי אונז קען מען עס נישט ניצן ווייל ס'איז א או ס'איז די ליטווישע. אבער ווען איך פלעג פארן מאכן מקוואות פלעג איך קויפן דאס קאסט פופציג זעכציג דאלער א סעט א דיסק און איך פלעג דאס פארטיילן ווי איך האב איבער געלאזט אין א שול האב איך איבער געלאזט אז מען זאל דאס מען זאל מיט דעם מעביר סדרה זיין מען נעמט מען האט א גרויסן סקרין יעדע די ליובאוויטשע מוסדות האבן אלע גרויסע סקרינס און די אלע מאדערענע שולן זיי לייגן עס אריין מען נעמט צאם אלע קינדער און מען איז מעביר סדרה. און ס'איז זייער ביליג אויכעט, ווייל ווען מען לערנט מיט א קינד ער זאל עה די סדרה, ווען א קינד האט בר מצוה למשל פרשת ויגש, איז ער ליינט די גאנצע סדרה, און דאס דויערט א יאר צו לערנען, און דאס קאסט טואישען, און נאכדעם האט עס נאך א זאך, איז א שיין זיס בחור'ל פון צוועלף יאר, ענד געס וואט? וואס טוט דער טיטשער וואס ער לערנט מיט אים, די ערשטע זאך טרעפט ער זיך ביים זיפער. דאס איז דאך די חזירייקע וואס דא איז פארגעגאנגען. סאו אויב אונז גיימער זיך נישט אויססטרעיטענען איז עס א גרויסער אומגליק סאו אונז מוז מיר אנהייבן זיך אויסצוסטרעיטענען דעם רגילות און דעם וואס אונז האמיר געוואוינט מיט דעם שנאת חינם מיט דעם אהרוני זאלי מיט די רעבעצן מיט די אלע אנדערע שייגעץ שטיק מוזן סטאפן. אונז מוז מיר אנהייבן מחנך זיין די קינדער א נארמאלן אידישן וועג, און מען מוז אים לא תנאף לא תגנוב לא תחמוד, און מען מוז אים מסביר זיין וועגן רעדן לשון הרע, לשון הרע איז אזוי גרויס ווי די דריי חמורות, סא אז דו גייסט רעדן לשון הרע און נאכדעם שרייסטו רבונו של עולם, נחם על אבלי ציון. ב. פארוואס? פארווען? כ'האב דאך ענק וועגן דעם אוועקגעטריבן ווייל עטס האטס נישט געפאלגט. סא ווייל אונז זעמער אזוי קליין און אזוי נידריג קען מען אונז מעלה זיין זייער הויעכע זאכן און אונז קען מען מיט א קלייניקייט טוהן אסאך מער וואס די גרעסטע ראשונים און תנאים און אמוראים האבן געטוהן. און וועגן דעם בעט איך דעם עולם, אונז מוז מען אנהייבן צו מאכן טשעינדזשעס. יעדער רב האט מורא צו רעדן, האט מורא, און יעדער האט מורא פאר זיין אייגענעם שאטן. דעם רב פאר וועם דו האסט מורא, ווייל דו האסט מורא וועגן א שידוך, דער רב האלט דיך נישט ביים נעמען עניוועי. ביינאכט רעדט ער צו די רעבעצן צאם אויף דיר כל דבר אסור, אז דו ביסט גארנישט און דיין טאטע איז נאך געווען גארנישט און דו האסט קוים א מנין, און שבת מברכים האסטו נאר צוואנציג אידן. און דו ארבעטסט פאר יענעם, עבודת הפרך א גאנץ לעבן. פארוואס? ווייל אפשר וועט ער ווערן זיין מחותן. כ'האב אמאל געזאגט פאר א רב ס'דא איינער וואס ער נוצט א פסול'ע מקווה, איך האב נישט צו דעם א שפראך, איך בעט דיך קאל אים אפ און זאג אים. און פארוואס ס'פסול וועל איך אים שוין מסביר זיין. זאגט ער מיר אקעי ווער איז יענער רב? זאג איך דער און דער. זאגט ער מיט יענעם איד טשעפע איך נישט, ווייל ער האט א יונגל אין די זעלבן יארגאנג ווי מיין טאכטער, און איך האב א חשבון אז איך וועל זיך אמאל מיט אים משדך זיין. לאזט אים גיין אין א פסל'ע מקווה, און איר ווייסט וואס די סוף איז געווארן? יענער רב האט אים אפגעזאגט! האהאהאהא! ער האט אים געלאזט גיין אפאר יאר אין א פסל'ע מקווה און יענער רב האט אים נאכדעם אפגעזאגט עניוועי! סאו, אבוויעסלי, דער אייבערשטער פירט די וועלט, און אונז מוז מיר אנהייבן צו מאכן טשעינדזשעס, און אויב מען מען מאכט טשעינדזשעס איז גוט, און טאמער חלילה נישט, איז טאקע א גרויסע מצוה, ס'איז א מצוה מדברי סופרים צו פאסטן תשעה באב, באט עט די ענד אוו די דעי, דערמאן דיך וויפיל מאל דו האסט געזאגט יום כיפור, א גאנץ יום כיפור, רבונו של עולם איך נעם מיך אונטער כ'וועל דעיס טוהן, כ'וועל יענץ טוהן, כ'וועל יענץ טוהן, כ'וועל דעיס טוהן, און וואס איז געשעהן א טאג נאך יום כיפור? א טאג נאך יום כיפור איז גארנישט געשעהן, וואס איז געשעהן א טאג נאך יום כיפור? נאטינג! נאך יום כיפור האסטו אלעס פארגעסן, די רגילות האט דיך צוריק געטראגן צו די אלטע פלעצער, וועגן דעם נאך יום כיפור קומט סוכות, מען מוז אוועק גיין וואוינען פונעם הויז, יו העוו טו ראן אוועי! אוועק פון דיין רגילות. איז די זעלבע אויכעט, ס' קומט יעצט תשעה באב. מען דארף אונטערנעמען זיך אז מען גייט טוישן דעם רגילות, און ווייל אונז זעמער בבחינת רגל, אונז זעמער די וואס אונז זעמער קענען ברענגען משיח'ן, ווייל אז משיח דארף קומען מוז ער האבן פיס צו וואלקן, סאו אונז זעמער די וואס זיי האלטן אויף די קומה שלימה. סאו יעדער זאל זיך פארנעמען א נייע זאך, נישט טויזענט זאכן און נישט עס דעם אנדערן טאג האסטו שוין נישט געוויסט וואס דו האסט געטון. א קלייניקייט. זאג כ'וועל יא רעדן לשון הרע, איך קען מיך נישט אין איין מינוט איבערדרייען, אבער איך גיי עס לימיטן. כ'וועל האבן צוויי שעה א טאג און דארט וועל איך נישט רעדן לשון הרע. די איבריגע כ'וועל דורכפאלן די אנדערע צען שעה. נו, וועט מען מוזן ארבעטן. און ס'וועט קומען א יום כיפור כ'על מיך פארנעמען דריי שעה. ס'וועט קומען נאך א יומא דפגרא כ'על מיך פארנעמען פיר שעה. צוביסלעך, און לאמיר דאך לערנען חפץ חיים אויף לשון הרע. מען דארף לערנען וואס דאס הייסט ווייטון פאר א מענטש פאר גארנישט, ס'דא אזא זאך וואס פונקט ווי יענער אינגערמאן שרייט אז ער האט קיינמאל נישט געוויסט מ' דארף מעביר סדר זיין ווייל די רעבעס האבן נישט געלערנט און ער שרייט וואו זענען די רעבעס די פארשאלטענע רעבעס וואס מען האט זיי געצאלט געלט זאלן אונז מחנך זיין, ער שרייט דאך גוט. די טאטעס האבן נישט געקענט מחנך זיין ווייל זיי זענען געווען יונגלעך און בחורים אין ביי די מלחמה, זיי האבן אליין נישט געוואוסט, האט מען גענומען די עלטערע מלמדים און זיי האבן אונז געדארפט מחנך זיין, זיי האבן אונז גארנישט מחנך געווען, די בעסטע בעסט קעיס סינעריאו זיי האבן אונז מחנך געווען איז וויאזוי מען טוט זנות, אין די זעלבע צייט האבן די מלמדים אויך אונז נישט מחנך געווען בין אדם לחבירו, איר האט קיינמאל נישט געהערט אזא מין דיבור אין חדר, קיינמאל נישט. פארקערט, מ'האט געלערנט בין אדם לחבירו באגראבן וויפיל מער דו קענסט. טאמער איז נאך דא א ליגנט וואס מ'האט אמאל געזאגט פון הונדערט אויף הונדערט יאר צוריק און אויף דריי הונדערט יאר צוריק אויפן גרעסטן בעל עבירה, אויף עספינאזע מיט די אלע אנדערע רשעים, זאלסטו עס ארויפלייגן יעצט אויף דעם. דאס האט מען אונז אויסגעלערנט. און רבותי. אונז מוז מען דאס טשענדזשען, מ'מוז זיך אנהייבן צו לערנען בין אדם לחבירו, און דאס וועט אויך ברענגען בין איש לאשתו, איך ווייס וויפיל גיטין ס'איז היינט דא, ס'זאגן די רבנים ס'האלט שוין ביי דרייסיג פראצענט גיטין, ס'טייטש א יעדע דריי חתונות וואס ס'איז דא איז איינער ביז א האלב יאר א יאר אדער צוויי יאר מיט א קינד, מיט צוויי קינדער לאזט זיך אויס מיט א גט, ס'איז רחמנא לצלן, פארוואס? ווייל איינער איז אמאל געקומען צום בית דין האט ער געזאגט. די ווייב האט געזאגט זי איז געווען שוואנגער, מען האט אוועקגעשלעפט דאס בענקל און זי איז אראפגעפאלן אויף די פלאר און זי האט מפיל געווען, זי האט אזא משוגענעם, ווער ברויך אים האבן? און ער האט געשריגן ביים גט אז אין די ישיבה פלעגט ער אזוי טון פאר אלע בחורים, ס'איז געווען א דזשאוק, ס'דארף זיין א משגיח און ער זאל אויך נאכקוקן די בחורים וויאזוי זיי שפילן זיך, צו זיי שפילן זיך נישט זייער ווילד, מען דארף חינוך בין אדם לחבירו. יעצט לאמיר גיין ווייטער אביסל. אז מען וויל תשובה טון אויף די דריי עבירות, אויף גילוי עריות שפיכת דמים און עבודה זרה, ס'איז דא עד זרא פון די אלע זאכן, עבודה זרה האמיר שוין געזאגט איז די רעבעס, און גילוי עריות דאס איז במלוא מלוא מובן כפשוטו ווי רש"י זאגט אסאך מאל, און שפיכת דמים ווייסט מען דאך. עס איז אויך כפשוטו, מען מיינט נישט דווקא אז אזוי ווי די גמרא זאגט מען באליידיגט יענעם גייט אוועק דאס ווייס און ס'קומט רויט אין פנים, אה! מען הרג'עט דא! נפתלי שלעזינגער איז אינוואלווד אין א רציחה, הונדערטער אנדערע זענען אינוואלווד, משה טעראריסט פרידמאן איז אינוואלווד אין א רציחה, ער געשיקט אן איזראעלי זאל מיך הרג'ענען, און אזוי איז דא הונדערטער און הונדערטער אזאלכע, דער וואס האט געוואלט משה'ן הרג'נען דער לעפקאוויטש אייזיק לעפקאוויטש איז א רוצח גמור מיט זיין גאנצען געלט מיט אלעם ער איז א רוצח גמור איי משה האט פארשעמט זיין טאטען קומט זיך נאך נישט וועגן דעם קיין מיתה און היינט זענען די צוויי רוצחים געווארען די בעסטע חברים און יעצט וויל איך זאגען נאך א זאך. ווען מען רעדט פון גילוי עריות, כ'האב שוין געזאגט פארן זומער מען זאל אובאכט געבן פאר גרושות, די גרושות האבן א סיסטעם מען שיקט צו א פלאוער, א בוקעי פלאוער, דאס שיקט א גוי, און מוזט נישט אריין גיין ווער ס'שיקט, און דו געבסט נאר אריין א טעלעפאן און זי קאלט דיך שוין אפ היינט ביינאכט בין איך פריי. ס'דא יעצט א גרושה, דאס איז שוין דאס צווייטע מאל א גרושה נעבעך, זי זאגט אז איינער אין באר שבע, באר שבע הייסט סעווען ספרינגס אין מאנראו, צי שוין זייענדיג פארהייראט די ערשטע מאל און די צווייטע מאל האט ער געהעריג געפאטשקעט מיט איר, געוואוינט מיט איר, איז בקיצור דאס אלעס גייט יעצט ארויסקומען ווייל נאכדעם וואס די צווייטע מאל גע'גט פילט זי דאך שוין פארוואס זי קען נישט זיין מעריד ווייל מען האט מיט איר געפאטשקעט אז עס גייט ארויסקומען, דאנט ווארי, איך האב איר געזאגט זי זאל גיין גראד מאכן א דאס ביי די פאליס א ריפארט. כ'האב געבעטן די אלע ווייבלעך אויב דו ביסט א גרושה פליז וואוין נישט אליינס, ווילסט נישט וואוינען מיט דיינע עלטערן דו שעמסט דיך, צו דו האסט אנדערע פראבלעמען אישוס מיט עלטערן נאו פראבלעם וואוינטס צוויי אבער דריי אינאיינעם ווייל א גרושה איז די מאוסט וואלנערעבל זאך ווייל דו פארשטייסטו מיך, זי ווייסט שוין וואס דאס הייסט תשמיש, קיין בתולה איז זי נישט, במילא קען מען נישט דערקענען צו זי האט געטשיעט איין מאל צו פינף מאל צו פופציג מאל, און דער עולם כאפט זיך צו צו דעם, ווייל זיי ווילן נישט אויסזען ווי נחמיה וועבערמאן אז זאל נעמען א מיידל, נעמען זיי א גרושה, זי איז שוין אבאוו עידזש. איך בעט ענק, מען דארף זייער וואטשן, און די מיידלעך דארף מען אנזאגן, איך זאג נישט אזוי ווייט פאר די אינגעלייט, איך זאג פאר די מיידלעך, וואטשטס ענק. און נאכדעם איז דא יעצט, כ'האב ענק שוין געזאגט די מעשה פון מאנסי פון א מלמד וואס ער האט געפאטשקעט און מען האט אים ארויסגעווארפן און ער איז געווארן א שלאף רעבע, יעצט קומט ארויס זיין גאנצער שטינק. און הייבן אן די רבנים צו טענה'ן, אבער ער האט א ווייב מיט קינדער, זאגן די רבנים נאך וואס נחום ראזנבערג זאגט, וואס הייסט ער האט א ווייב מיט קינדער, ער האט דאך דאס געוויסט, ס'איז געווען דא דער יאקאבאוויטש דער וואס האט דא דעם מארסי גארדן האט ער דארטן דעם סטאר, האט מען אויך געזאגט מען טאר נישט ארויס זאגן זיין נאמען פארוואס ווייל ער האט א ווייב, זיין ווייב וועט אים גט'ן, כ'זע נישט זאל אים גט'ן, זי האלט אים נאכנישט ביים גט'ן, זי טרעפט נאכנישט א בעסערן און ער טרעפט נאכנישט עפעס בעסערס. ס'איז דא א שטוב מיט קינדער, מ'האט מיר געזאגט זיינע קינדער וועלן ארויסגיין לתרבות רעות, כ'זעה נישט דער קינד זאל ארויסגיין לתרבות רעות, כ'זעה גארנישט, מ'האט געזאגט מ'וועט צושפארן, ס'וועט זיך צושפארן די סטאר קיינער וועט נישט קומען איינקויפן, איך זעה מ'קויפט ווייטער פאר די ווייבלעך איז באקוועמער מ'זאל דארט גיין, מ'בויעט זיך אויף קיין גאנצע יסודות אן דעם וואס עטס האטס עס אויסגעטרייט. איך זעה אז מיסיס וועבערמאן האלט נישט ביים גט'ן איר מאן אפילו נאכדעם ווען ער האט שוין באקומען זיינע פופציג יאר און כ'הער ער איז שוין אריינגעפאלן אין א מורא'דיגן דיפרעשאן כ'הער ער וויל שוין קיינעם נישט זעהן ווייל ער זעהט שוין כי כלתה אליו הרעה די ערשטע האלבע יאר האט ער נאך געלעבט אין חלומות סא ער זוכט שוין נישט אפילו זיין אייגענע ווייב איך וויל זאגן זיין ווייב כ'האב איר געבעטן זאל בעטן א גט פאר מ'האט אים אוועקגעטראגן אין תפיסה ווייל איך ווייס וואס דא גייט געשעהן ער גייט אריינגיין אין א דיפרעשאן און ער וועט נישט זיין בר הכי צו געבן א גט, עס וועט זיך אנהייבן א פראבלעם מיטן גט מקליווא, ס'וועט זיין ספק גט, לויט אסאך רבנים וועט עס זיין אן אשת איש און זי וועט גיין חתונה האבן, וואס פעלט איר דאס אויס? מ'האט אים געכאפט, מ'האט אים פאראורטיילט, א גוטן טאג, העכסטנס וועט ער נישט טרעפן א שידוך, וועסט נישט חתונה האבן און ער וועט ארויסקומען נאך א יאר ארום מיט אפיעל, וועסטו צוריק חתונה האבן מיטן. סאו יעצט ביסטו אויף צרות, ווייל יעצט הער איך ער איז אין א דיעפ דיפרעשן, יעצט ווייס איך שוין נישט צו ס'העלפט א גט, מען דארף שוין וויסן ווען ער האט געגעבן דעם גט און וויאזוי ער האט געגעבן. איך זאג אייביג די פרויען, דאונט בי פולד, דער מאן האט געטשיעט אויף דיר, ער האט דיך געהאט אין דר'ערד, האב איהם אויך אין דר'ערד. זיי נישט בעסער צו אים ווי ער איז געווען צו דיר. א מאן אז ער ווערט קראנק, צו א פרוי אז זי ווערט קראנק, מילא דארף מען טוהן אלעס מעגליך, ס'איז א חלק פון די כתובה, חזל האבן מתקן געווען א כתובה, אבער צו גיין נאכדעם וואס ער האט געטשיעט און ער איז קאנוויקטעד געווארן, פארוואס? ווייל דאס מיידל איז א שיקסע? איך ברענג דיר נאך זעקס האט ער, דער יענקי האראוויץ דער רב פון מאנסי, זיבן האט דער דעילי ניוז וואס טשארלס היינס האט געזאגט, און צוויי האב איך. וואס האט גארנישט מיט דעם קעיס וואס זיי זאגן ער האט געוואוינט און ער האט פענעטרעטעט ער האט אלעס געטוהן נאר וואס, זי האט געמאכט א חשבון אזוי אז זי גייט אים גט'ן גייט זי נישט האבן פרנסה אזוי ווי אבער ער האט אויסגעטראפן די שענסטע זאך אין די וועלט ער גייט באקומען א מעדעל פאר דעם ער האט אויסגעטראפן אז מען בריהט אפ א מיידעל מיט א לייטער קען מען אויף איר ארויף לייגן פינאט באטער און ס'גייט אוועק און זי האט זיך איינגערעדט אז דאס וועט איר ברענגען פרנסה. ס'אזעלכע טיפשות, איך טריי מסביר צו זיין פאר די נאאיוו סטופיד סאטמארע מיידלעך, יו אר סטופיד, מ'האט ענק נישט געלערנט פעקטס אוו לייף, א בית יעקב מיידל אין בארא פארק וואלט נישט געווען אזא בהמה. קוק אן ברוך מרדכי, ס'איז דאך שוין נישט קיין סאטמאר מיידל, וואס האט זי משוגע געמאכט? דען איר מאכן מסתמא משוגע די קינדער ווייל זיי שעמען זיך, האבן זיי דאך געזאגט מאמע דו וועסט נישט קריגן קיין פרנסה. פארשטייסט? אלעס די הויז און אלעס האט שוין מסתמא לעיזער קעסטנער מיט אנדערע חברה צוגענומען. סא דאס איז וואס דא גייט פאר. יו שוד נאט בי סטופיד ווען דיין מאן טשיעט אויף דיר, דאמפ הים, דראפ הים לייק א האט פאטעיטא. איך קען צענדליגע קעיסעס וואס יונגעלייט האבן געטשיעט אויף די ווייבער וואס זענען געווען יונג, און עט די ענד אוו די דעי האבן זיי געטשיעט ווען זיי זענען געווען עלטער אויכעט. איינער האט איר אהיימגעברענגט הערפיס, איינער עידס. און יעדער האט אהיימגעברענגט אן אנדערע קראנקהייט און קיין שלום בית איז עניוועי שוין נישט געווען ווייל א פרוי גייט נישט וואוינען מיט א מאן ווען זי ווייסט הי העז סאמטינג עלס אפ הער סליוו סא ס'קומט יעצט דער חודש אב ס'איז אב און ס'קומט יעצט דער געוואלטיגע תשעה באב דער אייבישטער האט צובראכן זיין הויז. און מען האט אונז פון דארט ארויסגעווארפן, דארף מען איצט זעהן איין זאך וואס אונז דארפ'מיר טוהן, וואן ענד אנלי טינג, אונז דארפ'מיר אויף די דריי עבירות תשובה טוהן, און די צווייטע בית המקדש איז חרוב געווארן פאר נאך א זאך וואס דאס הייסט שנאת חינם, און דאס מוז מען אלעס צוריק מאכן ווי עס דארף צו זיין, און אז אונז האמיר עס פארראכט וועט זיין גוט, און טאמער נישט, הע, הע, הע, עטס האטס הנאה צו זיצן אין אמעריקע? זיצטס! עטס האטס הנאה צו זיצן אין גלות? זיצטס! יעצט. ס'דא נאך א זאך וואס איך וויל זאגן, געווענטליך נאך אזא פאסט וואס כלל ישראל פאסט וויל דער אייבערשטער ברענגען משיח'ן. ער האלט אט אט ביים טון נאר ער מאכט פרעפערעישאנס. ביי די טיים ס'קומט פרעפערעישאנס. קומט דער ביטערע שווארצער שבת, די בלעק סעבעט ווי מ'רופט עס, דאס הייסט שבת נחמו. ס'קומט אזויפיל זנות פאר אז דער אייבערשטער סטאפט זיין גאנצן פלאן. פון ברענגען משיח. ס'איז א שבת וואס מענטשן גייען אוט פאר דעיטס, ס'איז א שבת וואס מענטשן גייען אוט אין האטעלס, איך האב ענק שוין געזאגט, אז זנות האט דער אייבערשטער פיינט, דאס איז די ארגסטע זאך ביי אים, לאידך גיסא דארפט איר וויסן, היינט זאגן מיר אלע סעקאנד מערידזשעס אדער אפילו מענטשן וואס זענען עלטער וואס גייען אויס מיט עלטערע מיידלעך, צו קריגן א דעיט איז זייער גרינג, זיי ווילן גיין עסן, און ביי א סעקאנד דעיט קען מען שוין ליגן אינאיינעם אין בעט אין א האטעל, אזוי זאגן זיי אלע. און דאס איז נעבעך דער חורבן פון שבת נחמו, מען פארט ארויס אין די האטעלס אפילו פארהייראטע מענטשן, ס'מישט זיך אויס, נישט דא קיין מחיצות, אפילו ווי ס'איז יא דא מחיצות, ווען מען גייט זיך וואשן און ווען מען קומט זיך וואשן, מען פארט אויף פלארידע שבת נחמו, מען פארט אין אלע האטעלס אין אפטאון און דאונטאון און אפסטעיט און אין דאונסטעיט, און אלעס איז אונטערגעוויקלט אין דעם, זנות, דראגס, און אזוי ווייטער. מען זאגט מען גייט פאר א דעיט, א דעיט פאר וואס? א א דעיט פאר זינדיגן מיט זנות, נישט א דעיט פאר פיוטשער מערידזש. און נאכדעם געשעהט נאך טויזענטער שווערע הלכה'דיגע שאלות, למשל א מיידל וואוינט מיט איינעם, פלוצלינג שי געטס אינגעידזש און נאכדעם האט זי חתונה שנעל, איז נישט דא קיין דריי חדשים כדי הבחנה, שי ליטל דאס שי נאו שי קאוד בי פרעגנענט פראם די פירסט וואן. היינט דעיטינג מיט זנות איז היינט די קלענסטע זאך צו טרעפן. ביים עולם, ביים היימישן עולם אפילו, קומט דער שבת נחמו, און מען הייבט אן צו זינדיגן ווידער, זאגט דער אייבערשטער אויף יעדע מינוט, טו פאסט'ל נישט טו גנב'ל נישט, אזוי זאגט מען אין רוסלאנד, פאסט מען נישט און גנב'ע נישט, פאסט מען נישט תשעה באב און שבת נחמו גייסטו מאכן זנות, ס'מיינט נישט זאלסט נישט חלילה פאסטן תשעה באב, ס'מיינט אז שבת נחמו אוי הער, טו דיך אפשיידן פון די עריות. און נאכדעם קומט נאך יעצט די פעימאס חמשה עשר באב וואס דעמאלטס איז געווען מיידלעך זענען ארויס בכלי לבן שיין אנגעטון מ'האט געבארגט פאר יעדן זיי האבן אלעס אויסגעזען שיין און זיי זענען געשטאנען אין די ריי און זיי האבן געזאגט פאר די בחורים געב דיין אויג אין שיינקייט געב דיין אויג אין געלט געב דיין אויג אין יחוס דאס ביז היינט אונז טוט מען עס אויכעט נאר זי שטייט נישט אין א ליין וואו יעדער קען זען אין די כרמים ס'זאל נישט זיין קיין איסור יחוד. נאר מען גייט אין די האטעל, ס'איז א חורבן וואס ס'גייט פאר, שטעל דיר פאר איך בין געפארן ערגעץ אין א האטעל אין ניו דזשערסי, איך ווייס נישט וואו די זון און די לבנה קומען זיך נישט צוזאם, געפארן וועגן א מקווה, כ'דארף פארן א וועג פון זיבן אכט שעה, אויפן וועג האב איך געדארפט ארויסגיין קטנים, האב איך געזען א גרויסע האטעל אזא הילטאן, און איך שטעל מיך אפ דארטן, און וואס האב איך געוואלט? כ'האב געוואלט אריינגיין. אין א בית הכסא אויף צוויי מינוט מאכן קטנים האב איך געטראפן דארטן א בחור מיט א מיידל, אנבעליוועבל, א היימישן בחור מיט א היימיש מיידל, און זיי זיצן דארטן אין די לאונדזש בחיבוק ונישוק בקירוב בשר, און זיי סערוון זיך דארטן קאוק, איך וואלט נישט געגלייבט, דאס איז אזוי ווייט פון אונזער ישוב בסתם דריי פיר שעה צו פארן. ס'איז געווען נאך דאווער, נאך דאווער ניו דזשערסי, ס'איז דריי פיר שעה פון דא צו פארן און אפשר מער, טרעף איך דארט א בחור מיט א מיידל, ס'איז אנבעליוועבל, די בחור און די מיידל האט נאכנישט געהערט, כ'האב געזען זיי זענען געזעסן בקירוב בשר, סאו דאס מוז מען אנהייבן צו פארשטיין, רבותי, פאפטס נישט דעם אייבערשטן ווייל עטס מען קען אים נישט פאפן, דער אייבערשטער איז אמת, חותמו אמת, ועבדיו אמת, אלעס איז אמת, זיינע באדינער אלעס איז אמת. עטס פאפטס אים נישט, עטס פאסטס און נאכדעם עטס גייטס טוהן וואס מען טאר נישט, טוטס עס נישט, איך בעט ענק רבותי האטס א קאנטראל אויף ענק אליינס, איך קען נישט זאגן די עלטערן זאלן ענק קאנטראלירן ווייל עטס זענטס שוין אוו עידזש, האטס א קאנטראל אויף ענק אליינס. יעצט וויל איך ענדיגן שוין, דאס איז דער שיעור פאר תשעה באב און פאר שבת נחמו. מסתמא וועט נאך קומען א שיעור אם ירצה השם איבער וויאזוי מען זאל זיך אויפירן שבת נחמו און ט ו באב ווי מען רופט עס א נייער יום טוב ביי אידן ט ו באב חמשה עשר באב זייטס אלע געזונט פאסטס אויס גרינגערהייט און מען זאל הערן שוין גוטע בשורות און גוטע נייעס אויף כלל ישראל דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן. אן אייביגע אויסלייז וואס דאס זאל שוין קיינמאל נישט צושטערט ווערן, מ'זאל נישט צוריקגיין אין נאך א גלות חלילה, אזוי ווי די אלע נביאים האבן געזאגט מער וועט שוין נישט זיין קיין גלות'ן, מ'זאל זוכה זיין מקבל זיין משיח צדקינו במהרה בימינו אמן מתוך רחמיו וחסדו כל טוב, א גוט יאר.